א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בלק כ'האב שוין געמאכט א שיעור אבער כ'לייג צו וויכטיגע זאכן. די וואך איז זייער געאייגנט צו רעדן וועגן דעם זנות וואס איז פארגעקומען אין די מדבר און ווי דער אייבערשטער איז ברוגז און ער האט געצערנט און מ'האט געהארגעט א דריטל פון כלל ישראל פאר די טאטשן א גויטע שבט שמעון האט נישט איבערגעלאזט קיין שום מעידזשער זאך פאר כלל ישראל נישט קיין קעניג נישט קיין גארנישט פארוואס וועגן דעם זנות. דאס איז אז מען טאטשט א גויטע. רבותי, מען רעדט דא פון א גויטע. מען רעדט אפילו נישט פון קיין אשת איש און פון קיין נידה. עניוועי, ס'איז דא אסאך צו רעדן אבער איך וויל רעדן זאכן וואס איז עומד על הפרק. כ'האב געוואלט זאגן קודם ברוך מוצא'ס כ א עס קומט דזשוליי דעם ניינטן איך האב געוואלט אז די אלע חזירים זיין אלע זיינע חברים חיים יאקאב מיט גליק, יענקי גליק, מיט דעם גאלד, די אלע זאלן קומען זעהן צו דאס איז געווען דעם רבינ'ס דרך, און צו הערן ווי ער זאגט, איך בין א חזיר, איך בין געווען א חזיר, איך האב דעם בחור נעבעך אומגליקליך געמאכט. זיי זאלן עטס כאטש הערן. און עס קען נישט זיין אז ער זאגט עס ווייל ער וויל זיך פטר'ן פון תפיסה, ווייל ער האט גע. ער האט באצאלט פאר די וויקטימס האט ער באצאלט אנדערטהאלב מיליאן דאלער, עטס ווייסט וואס ער וואלט געקענט אריינלייגן אין חינוך אנדערטהאלב מיליאן דאלער? און ער האט יעדן באצאלט און ער האט מודה געווען. אונז ווייס מיר, ס'איז דא א כלל אין דיני ממונות, אז אדער שווערט מען אדער באצאלט מען, אויב מען שווערט איז מען פטור צו באצאלן, דא האט ער אי באצאלט און ער האט געשוואוירן, ער האט מודה געווען, ס'איז מורא'דיג, עטס וועט זעהן וואסערע חזירים אונז האמיר דא געהאדעוועט, מיט וואסערע לאנגע בעזעם בערד ער האט, wow! עניוועי, קומטס אלע, דזשוליי דעם נײַן. דאס איז דעם קומעדיגן מיטוואך, עס איז פרשת פנחס, ווי דער אייבערשטער צערנט פאר די אלע זנות וואס מען טוט, אונז זעמער אין פאר ביג סורפרייזעס, הוהוהוה, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געבעטן יעדער זאל צוהעלפן פאר א חבר אין ארץ ישראל זאל קענען האלטן שמיטה, עטס ווייסט אז מדינת ישראל האט דעם גרעסטן חלק אין שמיטה, פון האלטן שמיטה, זיי האבן יעצט געגעבן א תקציב פון הונדערט מיליאן שקל אז די פארמערס זאלן נישט דארפן ארבעטן. דאס איז זייער זכות, דאס האלט זיי ביים לעבן. יעצט איך בעט נאכאמאל קוממיות אז עטס עטס האלטן שמיטה זאל מען מאכן דארטן נישט קיין כולל ווייל דער עולם האלט נישט ביים לערנען, מען האלט זיך נישט ביים זעצן ביי די פופציג און די זעכציג יאר ביים לערנען, מען זאל מאכן בוי מייסט בוי ארבעט אבער נישט לאזן די חברה גיין ליידיג א יאר ווייל דעמאלטס וועט זיין א חרבן וואס דארט וועט זיך אנטון, און איך זעה אז מ'רעדט העלפט עס איך זעה דער וואלצער וואס איז דארטן אנטלאפן פון דארט און זיין זון איז געגאנגען זיצן אין דזשעיל ווייל אים האט ער נישט אנטלאפן. און ער האט אנגעהויבן צוזאמצונעמען געלט פאר א בית מדרש, פאר סרול'ס א בית מדרש פון בני ברק, איך זעה אז דער עולם איז אים מרחק, מען לאזט אים שוין נישט אריין איבעראל, מען האט אים שוין ארויסגעווארפן פון זיין דזשאב וואס ער האט געהאט מיט קינדער, אז מ'רעדט העלפט דער אייבערשטער. יעצט איך וויל ענק זאגן, אויב עטס געדענקטס מיט אפאר יאר צוריק האב איך ענק געזאגט אז דער בערל דושינסקי, דער שייגעץ, דער רשע, דער עוכר ישראל, ער האט געארבעט אום שבת, איך בין געווען אין די מאונטענס און ניין ער האט מיך צוגעפירט און ער האט מיר געוויזן אז מ'ארבעט דארט אום שבת. יעצט, בצלאל כהן האט א מורא'דיגן פראבלעם אז בחורים זענען מחלל שבת. האו אבאוט אז הרב דושינסקי, בערל דושינסקי, איז אויך מחלל שבת? דעם געוועזן אום שבת זענען געווען דארט מענטשן וואס זענען שוין געקומען אין קאנטרי און זיי האבן געזעהן מ'ארבעט פאר די ישיבה בחורים, מ'מאכט די פאליצעס, די גוים. זיי מאכן שטעלווענט, זיי האבן אלעס געטון אזוי ווי ס'וואלט געווען אין די וואך. געגאנגען א אינגערמאן האט עס געזעהן, האט ער גערופן פיר אינגעלייט זאלן מוחה זיין. אויפן וועג זאגט ער זעהסט נחום ראזענבערג האט שוין געזאגט דאס א פאר יאר צוריק אז דאס איז א מחלל שבת. אויס צוויי מענטשן זענען אוועק געגאנגען, דו הערסט נחום ראזענבערג וויל איך נישט האבן מיט דיר צו טון. די אנדערע צוויי זענען יא געגאנגען, און זיי האבן געטענה'ט אדרבה הלוואי זאל עני רב זיי אפקאלן זיי זאגן בתורת עדות שניים עדים זיי האבן געזעהן אים ארבעטן אום שבת, און זיי האבן אפילו מוחה געווען האט דער גוי האט געזאגט ליסן דער רבי, איז פעינג מי, הי סעד איי שוד בי היער פראם די מארנינג טיל עט נייט, ווייל זונטאג האבן געדארפט די בחורים קומען, סא די בערל דושינסקי ער האט אונטערגעשריבן מען זאל נישט נעמען שליסל געלט, און די ערשטע וואך האט ער גענומען פערציג טויזענט דאלער, און נאכדעם זאגט ער פאר יענעם, יענער זאגט אים הא הא וואס הייסט האסט גענומען, זאגט ער נאך אזוי פאר א קיוט דזשאוק, נו ווער זאגט איך האב גענומען, איך האב דיר דאך נאכנישט געגעבן א שטר, אפשר האב איך נישט גענומען, איך קען נאך לייקענען דאס אויך, און מיט די רבנים דארף מען אונז לעבן, א שאנדע. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאראיאר זומער, איך בין דא געווען זומער אין שטאט, אויף טעילאר סטריט איז דא א ניי הויז לעבן דאקטער בינענפעלד לע די ערשטע הויז איך מיין ס'איז וואן סיקסטי פאר טעילאר איך ווייס נישט די נאמבער בקיצור דאס איז א איבערגעפיקסט הויז אום שבת האט מען געהעריג געארבעט ס'איז איינעם אינטערעסירט ווי איז הערשל קלאר משמרת הצניעות אה דאס האט נישט מיט צניעות אה דאס האט צו טוהן מיט שבת אונז זעמער דאך אזוי מעסד אפ איטס אנבעליוועבל עניוועי. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איינע פון די גרעסטע חרבנות וואס די קאמיוניטי גייט אזוי סאוער איז ווייל אלעס איז ליגן. א בחור האט גענומען זיין טאטענס קאר איליגעל און ער איז אריין געפארן, ער האט נישט קיין לייסענס, און ער איז אריין געפארן אין בערקשייער בענק, און ער איז ארויס געקומען אויף די אנדערע זייט ביי די סטעישענערי סטאר. בקיצור די קאר איז נאך געבליבן אינעווענדיג. יעצט שרייבט די צייטונג און מען האט ארויס געגעבן א קלאנג אז ס'איז געוען א גוי האט גע'גנב'עט דעם טאטענס קאר. פארטיג. וועגן דעם זענען מיר אונז אזוי מעסד אפ, ווייל אלעס איז געבויעט אויף שקר, ס'איז נישטא קיין סייעתא דשמיא, דער אייבערשטער רוט נישט צווישן אונז חלילה, ווייל דארטן וואו ס'איז דא שקר, דאס איז מרחק דעם אייבערשטן. יעצט איז דא דארט וואו איך דאווען, דארטן איז דא די פסח תקווה פאר די מענטשן וואס זענען נישט אינגאנצן געזונט, איז געווען איינער וואס איז אראפגעשפרינגען נעבעך, האט מען שוין געשריבן אין צייטונג ער איז אראפגעפאלן, ער איז אראפגעפאלן. אז מען לערנט זיך אויס צו זאגן ליגנט זאגט מען אויף אלעם ליגנט, א רעיפ איז אויך נישט קיין רעיפ, ער האט נאר, כ'ווייס, ער איז געווען א גיינעקאלעדזשיסט האט נאר געוואלט קוקן צו דאס מיידל האט נישט עפעס אן אינפעקשאן. רבותי, הערטס אויף מיט דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג. דער אייבערשטער האט עס נישט ליב געהאט, און ער האט געשיקט א היטלער מען זאל עס אפווישן פון דער וועלט. און ער האט אויסגעהארגעט די אלע וואס האבן געלעבט דעם וועג. סאו, לאטס עס בלייבן אין יוראפ. לאמיר אונז לעבן נארמאל און וועלן וויסן די טרוט ביי יעדע זאך. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן באבוב מיט די סעלפאונס, בנציון באבובער ער פאלט פאר אלע משוגענע זאכן, איך האלט אז וועגן דעם פאלט ער פאר די אלע זאכן ווייל ער אליין איז געווען א גרוש אסאך יארן ער האט געשלאפט מיט עפעס אן אנדערן גרוש, ער האט אויך א זון ער הייסט חיים שלום האלבערשטאם ער איז דער איידעם ביי בעריש'ן דעם סאטמאר רב. מען שמועסט אז זיין טאכטער איז געזעסן בחיקו של אהרן טייטלבוים, ס'איז נישט וויכטיג. זאגט מיר איינער, באבוב רב מוז זיך צושטעלן אויף די זייט פון די חזירים, ווייל ער אליינס האט נישט די קלינעסט רעקארד, ער האט נישט קיין שלעכטן רעקארד, באט איט דאזענט לוק גוד צו זיין א גרוש יארן. און אויכעט חיים שלום האלבערשטאם, ער זאגט מיר איך האב געלערנט אין באבוב, דער מענטש איז געווען א אויסגעשפראכענער מנוול. און שוין, דעטס איט, פון א בראוקען האום איז ער געקומען. דיווארסט פעירענטס מיט זאכן. ס'מוז נישט זיין אז זיין מאמע איז געווען דיווארסט, אבער דער טאַטע איז אים געװען דיװאָרסט. סאָ ער גײט זיך צו דיר קײנמאָל נישט צושטעלן. געגאַנגען באָבעװ װאָס זײ האָבן אַרױסגעשטעלט סעלפֿאָנס, סעלפֿאָנס, סעלפֿאָנס. מען טאָר נישט האָבן קײן סעלפֿאָנס אַפֿילו אין קעמפּ. פֿאַראַיאָר האָט באָבעװע רבֿ בנציון באַהאַלטן אַ עװלה װאָס אַ מענטש האָט מאָלעסטעט צװײ קינדער װאָס אונז װײס מיר. און ער האָט אױך באַהאַלטן זײַנס אַן אײניקל װאָס ער איז געװאָרן מאָלעסטעט אין בעלזער בעסמעדרעש דורך דעם חזיר דער דײטש. סאָ ער שפּילט מיט מיט די חזירים. זײער פֿײַן. יעצט אונז טוט דאס מורא'דיג וויי, פארוואס? ווייל למעשה ס'איז געווען א מעשה אין בני ברק א בחור פון נײַנצן האט געוואלט רעיפן א מיידל פון דרײַצן זי האט געהאט א סעלפאון און די פאליס איז גראד געקומען, און ס'איז דא יעצט נאך א מעשה אז מען האט אבדאקטעד נאך א ווייבל אין ארץ ישראל ביי היטש און זי האט גראד געפרעסט צו די פאליס און מען האט איר גראד נאכגעפארט, גראדע זאגן זיי אז דער בחור. איינע פון די דריי בחורים האבן אויך ארויסגעגעבן א טוויטער אז מען האט אים געכאפט, א מעסעדזש, און איי די עף האט זיך נישט געמאכט צו טוהן, ווען זיי מאכן זיך ווען צו טוהן וואלט מען זיי נאך געקענט כאפן זיי ביים לעבן אפשר, ווער ווייסט. עניוועי, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. א לאנגע צייט צוריק בין איך געגאנגען אין דזשאן דזשעי יוניווערסיטי, איך האב ענק פארציילט, איך האב גערעדט פון דארט האב איך גערעדט, איך האב ענק געזאגט ס'איז דא דארט א גרויסע אסיפה וועגן קריים אין די אידישע קאמיוניטי וויאזוי מען פארדעקט עס און וואס מען קען טוהן קעגן דעם. על כל פנים. איז זעמיר געווען דארט, און ס'האבן זיך אויפגעשטעלט מענטשן און גערעדט, מ'האט מיך אויכעט מזכיר געווען לשבח וואס איך טוה אלץ פאר די אידישע קאמיוניטי, האט זיך אויפגעשטעלט א מיידל וואס איך זאג ענק רבותי איך מוז עס שערן מיט ענק, און איך האב עדות אויף די מעשה, איך וועל ענק געבן נעמען וועם עטס קענטס פרעגן ווער ס'איז דארט געווען, איינער איז דער יחיאל בראנער'ס שוואגער, דער עלטסטער איידעם פון זכריה בראנער, דער רויטער כלב. דער וואס ער זאגט שטיקלעך אין צייטונגען און ער איז ביזי אז מען דארף מיך אונטערברענגען דער קאסובער חזיר ער זאל אונטערשרייבן אויף מיר. ער הייסט יאסי ראפאפאפאפאפאפאפאפאפארט, פארשטייסט? ער ווייסט ווער יחיאל איז? זיין ווייב יודית, זי איז מיינס ערשטע קאזין, פרעגט אים, זאג מיר, מען האט געטראפן העלפט פון דעם נעבעך צושניטענעם קלעצקי? פרעגט זיין ווייב יאסי ראפאפאפאפארט, זאג מיר, און וואו העט מען טרעפן די אנדערע העלפט? זאגט זי, ווייסט וואו? ביי דיין ברודער יחיאל'ן און פריזער, ענד דעי אלל נאו וואטס העפענינג, און דא גייט ער זאגן די קאסובער חזיר ער מיט זיין זון אז מ'זאל אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג ווייל זיי האבן געמיינט מ'עט עס נאך קענען באהאלטן, באט עניוועי דער יוסי ראפאפאפארט איז דארט געווען און ס'איז געווען מארק אפעל דארט, ס'איז געווען נאך אסאך מענטשן און ס'איז געווען פרויען אויך, עטס קענסט זיי נישט, ס'איז געווען א דעטעקטיוו, עניוועי שטעלט זיך דארט אויף א מיידעלע וואס איז געווען אלט אן די לוקס ניינצן אדער צוואנציג יאר, זי האט אויסגעזען. א א מיידל א יפת תואר אלע מעלות און זי שטעלט זיך אויף און זי הייבט אן צו פארציילן וויאזוי די חסידישע קאמיוניטי זעהט אויס זי איז פון בארא פארק אז זי האט א פרענד וואס איר אייגענער טאטע האט איר גערעיפט און נאכדעם האט זי פארציילט אויף זיך זי האט נישט געוואלט זאגן איר אייגענער טאטע וואס האט אויסגעזעהן צו זיין מוראדיג איידל האט זי געזאגט א פעמילי מעמבער האט מיך אויך גערעיפט און דעטס וויי איי פעל אוט פראם די קאמיוניטי איך בין געווען א דזשאנקי אין די סטריט ביז איינע א דעטעקטיוו וואס איז שוין היינט א ריטייערטע דעטעקטיוו, א אידיש מיידל דזשעניפער מארינארי האט זי אדאפטעט, און זי האט זי אויפגעצויגן אפאר יאר, און יעצט גייט זי אין קאלעדזש. און ווי זי האט פארציילט איר מעשה, רבותי, א מאפ האט מען געדארפט האבן אויפצומאפן די פלאר. פונקט דעמאלטס האט איינער אויסגעגאסן, בטעות האט זיך איבערגעקערט א קען אוו סאודע אויכעט. רבותי ס'איז געווען הארץ רייסעניש. יעצט וואס האט דאס מיט בנציון באבובער? הע הע, ס'האט גארנישט מיט אים. איך וועל ענק זאגן וואס ס'האט. זי האט געזאגט איר טאטע איז א באבוב'ער חסיד, ער וואוינט אין בארא פארק. עס איז אן ארויסגעווארפענע נשמה ווייל דער טאטע האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך. ר' בנציון, איך וויל אייך עפעס זאגן. איך הער אז אין באבוב איז דא אריבער זעכציג דראפ-אוטס. און דאס איז אלעס זייט איר זענט רעבע. נישט פון פריער. און דאס איז אויכעט נאר זכרים, בנין דכרין, זכרים. און איך וויל אייך זאגן א כלל גדול, פאר יעדן יונגל וואס אונז פארלירן מיר, פארלירן מיר ערגעץ א מיידל אויכעט, ווייל דער יונגל לויפט נאך נאך א מיידל, סא טאמער האט ער גענומען פון באבוב א מיידל, האט איר פאר יעדן בחור א מיידל א דראפ אוט אויכעט, און הלוואי ווען ער וואלט זי נישט גענומען פון באבוב, ווייל טאמער יא איז גרויסע צרות, איך וויל אייך זאגן ר' בנציון. דאס איז נישט קיין גוטע סטאטיסטיקס. ענד איף יור נאט גאנא סטארט טעיקינג קער וועט מען דיך ארויסשטויסן פון דארט. פארגעס נישט דו ביסט נאר רעבע ווייל דער עולם האט עפעס פון דיר. טאמער האט מען גארנישט און דו לאזט יעדן פאלן רעכטס און לינקס איז עס א גרויסער אומגליק. און חוץ פון דעם דארפסטו דיך רעכענען. דו האסט דאך געשריגן אז קיינער טאר נישט זיין רעבע ווייל דיין טאטע האט אריבערגעגעבן די הנהגה. דיין טאטע האט אריבערגעגעבן די הנהגה עס זאל זיין אזויפיל דראפאוטס אין דיין טאטנס צייט איז אויך געווען אזויפיל דראפאוטס. ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז א פיין זיס ערליך אידיש קינד וואלט געקענט אויפשטעלן היימישע דורות, די גייט יעצט אין קאלידזש, איז אדאפטעד ביי א פרוי, איך ווייס נישט צו די פרוי געבט כשר'ס צו נישט און צו ס'איז שמירת שבת איז דא אינוואלווד, און צו ס'וועט נעמען א בחור א ערליכן, צו ס'וועט האלטן טהרת המשפחה, סאו גייטס ראטעווען זי שמיילי, איך זאג ענק ביי וועם זי שטייט היינט, דזשעניפער מאלינארי, זי איז א א געוואלדיגע. באוויסטע פרוי זי געווען א טאפ דעטעקטיוו אין סעקס קריים יוניטס פאר טשילדרען ביז צען יאר סאו גייטס ראטעוועטס א נשמה נא דער עיקר איז די אלע צרות איז פאר גארנישט איין זאך מען טאר נישט האבן קיין סעלפאונס אין דער צעדרייטער באבוב ראד דארטן אלע מענטשן וואס זיי שרייבן דארטן אונטער און צוויי פון דארטן באקאן דארטן מיט נאך איינעם הער איך זאגן זיי האבן אזויפיל קינדער ארויסגעווארפן אזויפיל קינדער אנגעטון צרות און אזויפיל קינדער נעבעך געמאכט זאל אראפגיין פון אידישן וועג און די חברה פירן היינט באבוב וואט א שעים די גדלות און דאס גרויסקייט פונעם פריעריגן באבובער רב רבי שלוימעלע איז געווען ער איז געווען אזא חכם מחוכם ער האט געזאגט פאר די אלע פוילישע מיט די אלע גאליציאנער אידן דו ווילסט נישט האלטן שבת גיי טוה וואס דו ווילסט, דיינע קינדער ברענג מיר אהער, זיי וועל איך ראטעווען, און קוק וואס ער האט צוגעשטעלט, פון די אויסגעהארגעטע פוילישע אידן איז כמעט נישט געבליבן א זכר, וואסערע א לעכטיג דור ער האט צוריק געשטעלט, און ער איז געווען א איד א בר דעת, מיר האט דערציילט א איד האט זיך משדך געווען אין באבוב, און אינצווישן די רבנישע משפחה, און ער האט פארגעהאלטן ר' שלמה'לע באבובער, איך פארשטיי נישט פארוואס לאזט איר גיין מיט שייטלעך? דער דברי חיים איז דאך געווען פון די גרעסטע לוחמים קעגן שייטלעך, האט ער געזאגט מיין טייערער איד, ווען דער דברי חיים שטייט היינט אויף פון קבר און ער קוקט וויאזוי די מיידלעך גייען, וועט ער זאגן קינדערלעך שערטס ענק אפ די לאנגע האר און טוטס אן א שיין שייטל אזוי לאנג ווי ענקערע האר איז. ער געווען א בר דעת דער באבובער רב. סאו בנציון, אויב דו טענה'סט דיין טאטע האט דיר איבערגעגעבן די הנהגה, לאז דיך ארויס פון די סיקריקין חברה, דו ביסט אן די ראנג טרעק, די זענען משוגעים, די האבן אראפגעברענגט אידישקייט אלע דורות, אלע דורות, דאס האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן, ס'האט זיך אנגעהויבן די צייט פון די ערב רב, די פרומע, מהירא דבר השם, די פרומע, די וואס האבן זיך מגייר געווען, די זענען געווען די טראבל מעיקערס אין די מדבר, און דער אייבערשטער זאגט אלץ צו משה רבינו, שחת עמך, ס'איז דיינע, די גאנצע ערב רב איז משה רבינו'ס חברה, די הערשל קלאר מיט די אלע וואס זיי גייען ארום מיט די פאוסטערס, צניעות מיט אלעם, עס איז משוגעים. זיי ווייסן נישט וואס צניעות איז, זיי האבן נישט קיין רבנישע קערפערשאפט, זיי ווייסן דארט ווי מען מאכט געלט, דארט ווי מען צאלט דארט גייען זיי מוחה זיין, סאו איך בעט נאכאמאל יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז מען שיקט די קינדער יא מיט סעלפאונס. ווילסט נישט זאלן וואטשן ווידיאוס? ווילסט נישט זאלן האבן די טמא'נע כלי אינטערנעט? דארף נישט האבן אינטערנעט, ס'דארף האבן צוויי באטענס. אינטעלידזשענס, איין באטן צו די פאליס און איין באטן אהיים. טאמער אטאקירט מען זיי זאל מען מאכן זיכער אז מען האט ווי צו וועמען צו רעדן. די פאליס קען דיר נאכפארן אפילו ווען די רעדסט נישט, קען דיך פאלאון. סאו ר' בנציון, שיק ראטעווען דאס מיידל. דזשעניפער מארינארי, כ'האב א באבובער מיידל וואס דער טאטע האט מיט איר געוואוינט, זאגן האט זי נישט געוואלט זאגן אז דער טאטע נאר א קרוב משפחה אבער אונז ווייסט. מיר. עס קען מען דאס מיידל, און זי איז שוין ביי איר אסאך יאר, און ווער געוואויר צו זי עסט כשר, צו זי האלט שבת, איים שור אז נישט. יעצט איז דא ווידער א, איך האב ענק שוין געזאגט, א מיידל וואס א א ווייבל וואס אלס מיידל האט דער באלעבאס מזנה געווען מיט איר, יעצט איז אינגאנצן פארפאלן, און זי איז אויף צרות, זי האט זיך שוין גענומען א מעסער צום האלז. בנציון, דו דארפסט זאגן אז טאמער מען טאטשט א קינד זאל זי גיין צו די פאליס, אזוי העט מען כאטש באקומען העלפ, און אזוי העט מען כאטש יענעם אראפנעמען פון די גאס. און מען זאל גיין צו די סטעיט סענעטערס און מען זאל פייטן אויף סטעטשו אוו לימיטעישאנס, נאכדעם וועלן די עלטערן נישט ווערן משוגע נאכדעם ווען זיי האבן אפאר קינדער און ס'וועט אויספלאצן ווייל זיי דערציילן דאך גארנישט עניוועי, ווען איינער איז דייעבעטיק דערציילט ער דעם נעקסטן אינדערפרי זיין ווייב ליסן איך בין דייעבעטיק איך דארף וואטשן וואס איך עס, נאר אז מ'איז סעקשועלי אביוזד כאפט מען נישט אז דאס איז ארגער ווי דייעבעטיק, ס'איז די גרעסטע קראנקייט וואס איז דא, און דאס וואס מ'האט אין קרעטשינער בית מדרש געראטעוועט אין ארץ ישראל א מיידל מ'זאל איר נישט נעבעך מזנה זיין מיט איר דאס איז אלץ געווען ווייל דער גבאי שניטצער, האט מיטגעארבעט, איך געב אים קרעדיט, ווען נישט געשעהט דאס נישט. און נאך דער שמעון ערענפעלד איז אויך געווען, מ'האט אים געכאפט וועגן דעם ווייל זיי האבן געהאט א סעלפאון. עס קאלט מיך אפ א בחור'ל פון דער זאלוינישע ישיבה, דערציילט מיר עפעס וועגן א בחור, זאגט ער, דער בחור הייסט רעביש, זאג איך, וואס הייסט, ווער איז זענען זיינע עלטערן, זאגט ער, ניין, ביי אונז הייסט רעביש א חזיר, אונז האבן זיך אויסגעלערנט פון דיין האטליין, רעביש הייסט א חזיר. יעצט, דער סקווערער רבי. האט געשיקט חלות פאר די משפחה, פאר די דריי קינדער אז זיי לעבן שיקט ער זיי חלות, ס'האבן זיך אסאך מענטשן טועה געווען, דער מוהרא"ש פון בארא פארק לעזער שלמה האט געזאגט ער זעהט אז זיי לעבן, ער זעהט, נו ווי האסטו געזעהן, האסטו דאך נישט גוט געזעהן, די רעבעס נעמען טשענסעס, נו וואלט מען זאגן אוי ער איז א גרויסער רעבע, און שיינער א מישקאלצער אין בני ברק האט אויך געזאגט ער זעהט זיי לעבן. עניוועי, איז דער סקווערע רבי האט אויך געזען זיי לעבן און ער האט געשיקט דריי חלות, יעצט וויל איך פרעגן ווי איז דעם סקווערע רבינ'ס רוח הקודש? די האבן דאך שוין נישט געלעבט. און אזוי זעהן אויס אלע עצות, די עצות אז מ'זאל הרג'ענען ראטענבערג, אלע זאכן איז אזוי געבויעט, שקר בלאף און ליגנט. איך וויל ענק עפעס זאגן, דער בעסטע מענטש וואס האט אונז איבערגעלאזט די בעסטע צוואה איז געווען דער ליובאוויטשער רבי. ער האט אונז געזאגט אזוי, מען האט אים געפרעגט וועם לאזטו איבער א ממלא מקום, האט ער געזאגט קיינעם נישט, מען פרעגט אים וואס וועט זיין מיט אונז, האט ער געזאגט אזוי, אויב ס'איז א ביזנעס פראבלעם וועסטו נעמען צוויי גוטע לויערס, יעדער וועט נעמען א לויער, און מען וועט נעמען א גוטן אקאונטענט, און יו סאלוו די פראבלעמס, אויב ס'איז א העלט אישו, וועט מען גיין פרעגן צוויי דאקטוירים אן אפיניען, אויב ס'איז א דעסיזשען קויפן א הויז צו נישט, וועסטו נעמען א צוויי ריעל עסטעיט בראוקערס און עס מברר זיין. די טעג קיינער איז נישט אין הימל און קיינער זעהט נישט מער ווי אן אנדערער און מען טוט אלעס אויף די וועלט וואס מען קען און דער אייבערשטער העלפט דארפסט נישט האבן קיינעם דאס האט אונז דער ליובאוויטשער רבי אויסגעלערנט יעצט איז געקומען די סקווערע און זיי ווילן דיך מאכן פאר א גאט האבן זיי געמאכט יעצט א ניגון השם הוא מלכינו ולו אנחנו עבדים דער סקווערע רבי גאר השם הוא מלכינו. אלקינו ואלקי אבותינו, ווען כ'האב עס געזאגט נאך פונעם ר' מיכל בער, האט יעדער געזאגט ס'איז משוגע אזאלכע ווערטער רעדט מען, זאג איך כ'האב עס געהערט פון א תלמיד, און יעצט זינגען זיי פאר דוד'ל השם הוא מלכינו, מ'האט געמאכט א נייעם ניגון, און דער ניגון רעפרעזענט אז דער וואס האט נישט קיין די טמא'נע כלי, דער איז געלויבט. און זיי שרייבן דארט אין צייטונג אז מ'האט באשטעטיגט צו די קינדער אז זיי זאלן זען אז די עלטערן זאלן עס אוועקווארפן. אונז האמיר געהאט א פראבלעם אז זיי האבן גענוצט די קינדער פאר די. בול! יעדעס מאל איינער געהאט די טמא'נע כלי האט מען געזאגט מען ווארפט ארויס די קינדער פון חדר, איי וואס איז דאס קינד שולדיג? א כפרה אויפן קינד אבי איך וועל טוהן וואס די סיקריקן חברה זאגן ווייל דא קריג איך געלט. יעצט גייט שוין ארגער, מען מאכט גאר די קינדער עזות פנימ'ער פאר די טאטעס אז זאל עס ארויס ווארפן, און אז טאמער די טאטע ברויך עס האבן פאר ביזנעס, דאס קינד ווייסט דאך נישט. די סוף גייט ער ווערן אן עזות פנים און נאכדעם וועט נישט זיין קיין חינוך אין די גאנצע אידישקייט. עטס נעמטס א משונה'דיגן שטארקן ריסק נאר עטס טוטס עס נישט דער בעל דבר טוט עס און הערשל קלאר מיט אפאר משוגעים מיט דעם וואס ער אונט בי ענד עיטש פאוטא שרייבער די מאכן דא אפאר טאלער און די ספענדן אפאר טאלער דיס איז אלל ראנג דאס איז GI חברה יו מייט עז וועל טעיק מאשין גאנס און אויסלערנען ענקערע קינדער די ארוינים מיט די זאלוינים די ארוינים זאלן אויסשיסן די זאלוינים און די זאלוינים זאלן אויסשיסן די ארוינים קאוז דעטס וואט יור בעסיקלי דואינג ענד איטס גאנא געט טו דעט פוינט עניוועי, יעצט נישט חס ושלום איך זאג מ'זאל עס טוהן, באט דעטס וואט יור דואינג, יו דזשאסט דאונט ריעלייז. דא איז דא א שטיקל פראבלעם, און איך פארשטיי ענקער פראבלעם, עטס האטס א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, ער האט א האטליין, ער האט אויפגעקלערט די יוגנט, ער האט אויפגעקלערט די פרויען, ער האט אויפגעקלערט די מענער, און ס'שטייט ענק נישט גוט, עטס קענטס נישט מאכן יעצט קיין געלט, וכדומה, און מ'האלט אין איין זאגן די טמא'נע כלי, מ'האט דא ביים סקווערע רעבענס טיש אויך געזאגט און אין צייטונג אין בלאט איז געשטאנען, אז מען וועט נעמען די קינדער און זיי מאכן אז די טאטע זאל נישט האבן, זיי זאלן נישט טארן אנרירן די טמא'נע כלי. די גמרא לערנט אונז אז ס'איז דא אפאר זאכן וואס איז נשתנה שמיה אמאל האט עס געהייסן אזוי נאכדעם אזוי. יעצט, צו וואס איז מיר אינטערעסאנט וויאזוי ס'האט אמאל געהייסן? למאי נפקא מינה? צו וואס דארף איך דאס וויסן? די תירוץ איז זייער פשוט, דו מוזט וויסן דעם אמאליגן וועג און דעם היינטיגן וועג. יעצט. איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון די טמא'נע כלי, דאס מיינט די ערווה, דער אותו מקום. די דדים ביי די אישה, חיבוק נישוק, דאס איז די טמא'נע כלי. אז דו נעמסט א פרוי און א מיידל און דו האלזט ארום אז זי איז אן אשת איש אבער אפילו א בתולה און זי איז א נידה, דאס איז א טמא'נע כלי. דאס איז טמא מטומא, דאס איז מטמא מבית און מבחוץ, ווי די אין פסוק שטייט ותהי טומאתו עליו, דאס נידות גייט גאר אויף אים ארויף אויכעט. און אונז געפינען נישט אין די תורה אז ס'זאל אראפגיין ווייל אונז האבן נישט קיין טבילה פאר א נידה פאר א מאן. ס'איז אזוי טמא דער זוהר זאגט ס'הרג'ט אפ זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך עד סוף כל הדורות. זענט עטץ געגאנגען עטס האטס אויסגעטייטשט ניין די טמא'נע כלי איז נישט אנע שמאי טמא'נע כלי הייסט דער אינטערנעט א נעכטיגן טאג עטס האט צוגעלאזט זנות מיט אלע אנדערע עבירות און דאס איז די אמת'דיגע טמא'נע כלי כ'האב יעצט נאכאמאל ארויפגעלייגט דעם באיאנער רבי'נס די ארטיקל פון א אַכט און אַכציק יעריגן איד א באיאנער חסיד. די חברה זאגן מיר ס'איז זייער נישט גוט, ס'שטייט צו נישט גוט די באיאנער רבי יעצט דא נאך געלט, האב איך געזאגט פיין, איטס טו בעד, ווען איך האב געוואלט זאגן אז איינער האלט ביים סוען די מוסדות באיאן ווייל מ'האט אים מאלעסטעד, האט מען געזאגט איך זאל צוריק קומען נאך חנוכה יעצט איז די רבי פארנומען, זאג איך אים ווייסטו וואס, ער וועט מיך נאך זוכן טאמער ער וועט מיך ברויכן, און ווען נישט זאל ער זיין געזונט. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז יעצט הייבן זיך אן אפליקעישאנס אין די קאלעדזשעס אז מען זאל נעמען געוויסע קאורסעס. די יו עס דעפארטמענט אף לעיבאר זאגט אז זיי געבן ארויס אזא בוק ס'הייסט אקיופעישאנעל אוטלוק הענדבוק. זאגן זיי אז סאושעל ווארקערס איז די גרעסטע גראואינג אינדוסטרי אקיופעישאן וואס איז דא און ס'עט זיין ביז יער טווענטי עיטין. איף יו וואנט טו מעיק א דיפערענס אוו יור לייף און די לייף אוו אדערס. זוכטס דזשאבס אין די פיעלד? ווערטס א סאושעל ווארקער, עטס קענטס גיין צו טוראו קאלעדזש, די פאון איז טו וואן טו פאר סיקס טרי זירא פאר זירא זירא עקסטענשאן פייוו טו סיקס ניין, עטס קענטס זאגן עטס ווילטס אן אפליקעישאן און עטס ווילטס ענק לערנען, ס'איז זייער זייער ס'איז יוניק, מען באצאלט פאר דעם געלט און מען באצאלט געלט ווען מען האט א דזשאב, און אויכעט קענסט האנדלען מיט היימישע מענטשן, ס'איז דא ווייניג אידישע סייקאלעדזשיסטס. און ס'דא זייער ווייניג אידישע סאושעל ווארקערס, און עטס וועט פארשטיין דעם פראבלעם ווייל עטס זענטס אויך אידן. כ'האב אמאל מסביר געווען פאר א גוי, ער מאכט א דאקטער, ער מאכט זייער שנעל א סעזעריען, א קייזער שניט, האט ער געזאגט ווייל ער האט מורא פאר א לאו סוט, זאג איך אים אבער ביי אונז וואוינט מען נישט צוועלף טאג נאכדעם ווען די פרוי האט די מענעסטראל פיריעד. זאגט ער, דאס וועסטו איינרעדן פאר די מארינס, וועסט מיר זאגן דו שלאפסט אין א צוגעמאכטן צימער וואס איז טונקל און קיינער נישט דארטן, דו גייסט נישט צו צו איר ביינאכט, זאג איך אים הער אויס, סוגה בשושנים, דו ווייסט נישט וואס דאס אידישע פאלק איז? די זעלבע אויך, די חברה קענען נישט פארשטיין אסאך זאכן, שלאפט אין עקסטערע בעטן, זיי מיינען אז דארט ליגט די ליבשאפט, ביי זיי איז דא מער גיטין און מער מען הרג'ט זיך איינער דעם צווייטן ווי ביי אונז, ווייל אז אונז האמיר א גדר, ווארט מען אויפן טאג וואס די טירן עפענען זיך, און במילא איז עס יעדן טאג, יעדעס מאל ווען די פרוי גייט אין מקווה איז עס כיום ווי זי קומט פון די חופה.
ס'איז דא די זעלבע ליבשאפט. עניוועי, יעצט ס'איז דא טוראו האט נאך א זאך, וואס דאס הייסט ארגענעזעישאנעל סייקאלאדזשי, ס'איז אויך איינע פון די שנעלסטע גראואינג דזשאבס וואס איז דא, דאס איז אויף טו וואן טו, טו פאר טו, פאר סיקס סיקס עיט, עקסטענשאן סיקס או או עיט, אלע סקולס מוזן האבן אזאלעכע מענטשן, און דער אמת איז לויט וויפיל פראבלעמען ס'איז דא זעהט מען אז כלל ישראל פעלט אויך אויס די אלע זאכן. יעצט וועל איך זאגן נאך צוויי זאכן און מיט דעם וועל איך ענדיגן דעם צוגעלייגעכץ, ס'איז דא. א נייט קלאב, ס'הייסט SHIA, שיז סטריפ קלאב. עטס ווייסט וואס א סטריפ קלאב איז? איך דארף ענק נישט זאגן, מ'טוט דארט כל מיני זנות. ס'איז דא דארטן אינדרויסן א גרויסע ווידיאו איז אין איינע פון די צייטונגען ליין איך דא, ווי מען זעט ווי חסידישע אינגעלייט קומען ארויס פון דארט. יעצט ווען א גוי קומט ארויס פון דארט איז נישט קיין עוולה. איך האב ענק שוין געזאגט, דאס וואס קלינטאן האט געטון אין די ווייט האוז מיט מאניקע לעווינסקי ווערט געטון אין גאנץ קווינס און די בראנקס יעדע נאכט. נאר וואס ס'איז געווען די ווייט האוז און ער איז געווען פרעזידענט איז עס אן עוולה. סאו פון איינעם העט מען ארויסשטעלן א פיקטשער פון אן אנדערן העט מען נישט ארויסשטעלן. סאו מען שטעלט נישט אויף אזוי ווי א פיקטשער מען טוט נאר עדווערטייזן די פלאץ און מען זעהט ווי חסידישע אינגעלייט קומען און גייען. שוין. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן ס'איז זייער וויכטיג עטס האטס זיך הנאה ברוך השם. הע נחום ראזענבערג יא מען האט אים צוקלאפט. עטס מיינטס אבער. אונז שלאג מיר זיך, ס'איז אמאל כאפט מען, ס'איז גארנישט, מען, נישט יעדן טאג וועגט מען זיך, עניוועי. יעצט שטייט דא אין צייטונג אז זונטאג איז געווען א דאזען סטעבס אין צוועלף שעה, זונטאג אליינס, און ס'איז נאכנישט די האלידעי וויקענד, די וויקטימס אינקלוד א טען יער אולד בוי און א טווענטי פייוו יער אולד מען הו וואר שאט אוטסייד די קאוני איילענד סטאר סעטערדעי, און ס'איז געווארן לעבעדיג, אין אנאדער אינצידענט א טווענטי עיט יער אולד מען דייד. מ'האט אים געשאסן אין די בעק דא אין בראונזוויל, נאכדעם איז דא א זיבן און צוואַנציק יערידיגע פרוי וואס מ'האט איר געשאסן אין פיס, און נאכדעם איז דא א דרײַ און דרײַסיק יעריגער מענטש וואז פאונד שאט טו דעט לייאינג אן די סטריט סעטערדעי מארנינג, רבותי כ'האב ענק געזאגט, אונז האמיר שוין נישט קיין פראבלעם מיט טשיילד מאלעסטינג, מ'קען שוין נישט גיין אין די גאס, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט מיט די אידן אין יוראפ פון זייערע קינדער טשיילד מאלעסטינג, ווייל די האט היטלער געמאכט זיכער אז קיינער זאל זיי נישט מאלעסטן. ער האט אויסגעהארגעט צוויי און א האלב מיליאן קינדער, סאו ברוך מרדכי וואלט עניוועי נישט געהאט מער קיין פלייש אין די איז במילא אויב דער סאלושען איז מען זאל לאזן אלעס פריי פיין יעצט קענט עטס נישט ארויס לאזן א קינד אין די גאס אויך נישט עניוועי איטס אלל אין די נוספעיפער ארעדי. יעצט דער משוגענער דער צודרייטער דער קליין בצלאל קליין פון לעיקוואד. פארפירט נאך ווייטער מען זאל אונטערברענגען די בחורים, איך בעט די בחורים ברענגטס אונטער בצלאל קליין, גייטס אין פראנט פון זיין בית מדרש און ברענגטס גרויסע פאוסטערס, שרייבטס ארויס ווער ס'האט ענק מאלעסטעד און פון וועלכע ישיבה מ'האט ענק ארויסגעווארפן, לאזטס ענק נישט מער פון די רבנים, אונז זעמיר נישט דא מער זיי צו פראטעקטן, ער זאל ווייניגער שרייען, ער שרייט מחלליה מות יומת, מחלליה ווער ס'האט פארשוועכט די בחורים, די מות יומת, ווייל די האבן געמאכט ער זאל זיין א מחלל שבת, סאו. נאך איין מאל בצלאל דו וועסט זיך נעמען שרייען גייט מען מאכן א פראטעסט קעגן דיין בסמעדריש מיט עטליעסט צוואַנציק בחורים. דו שייגעץ דו לאולייף דו גארנישט ער יעצט גייט ער ווען איט היטס האום ביז יעצט האט אים נישט געבאדערט געהאט אין דר'ערד ס'פאלן קינדער ווי די פליגן אין די טויזענטער קינדער הו קעירס זעהט אויס האט שוין געהיט האום ס'איז שוין זיינס אן אייניקל ערגעץ צו זיינס א משפחה. און ווען איט היטס האום הייבט מען שוין אן צו מחלליה מות יומת, דו קענסט דיך צאמשטעלן פאדן טויערן, ס'איז דא א א לאו מען זאל נישט צאמשטעלן כלאים א שור וחמור, דו ביסט דער שור, און אונז האמיר דא א חמור, א דיין, ער הייסט פיליפ, זלמן לייב פיליפ, ער שרייט אויך נאך פאר פרויען מחלליה מות יומת ווען ס'איז דא אן עירוב, עטס ביידע זאלטס ענק צאמשטעלן, זאלטס קומען אין וויליאמסבורג אויף לי עוועניו און שרייען מחלליה מות יומת, אונז מיר צוריק גיין צו ענק אין שטוב, כ'וועל זאגן די אלע בחורים, כ'וועל זיי מסדר זיין, זאלן נעמען א פערמיט מ'עט גיין אין פראנט פון דיין הויז מ'עט דיך אויסלערנען וואס דאס הייסט אז דו גייסט אפשטעלן די בחורים, דו דארפסט רעדן צו די בחורים, און דו דארפסט זיי מקרב זיין, זיי האט מען ארויסגעווארפן, זיי האט מען מחלל געווען, וועגן דעם איז מות יומת. האבן זיי אויפגעהערט צו האלטן די תורה ומצוות, שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, און יעצט קומט א שיעור פון. איבער א שעה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בלק, ס'איז א ריכטיגע סדרה, די סדרה וואס ס'גייט פאר מיט זנות, וויאזוי א דריטל פון כלל ישראל איז אויסגעהארגעט געווארן פאר זנות, נו מען מעג אויפקאלן די צוויי ווינער יונגעלייט און פרעגן, זאג מיר, צו וואוינען מיט א גויטע איז א איסור דאורייתא צו א דרבנן? פיגור איט אוט. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב זייער וויכטיגע זאכן צו זאגן נאר כ'מוז קודם אנהייבן. די אמעריקאנער גוים פלעגן האבן אזא מנהג אז דזשוליי פארט צוועלף אזייגער האט מען אנגעטון דעם שטרויענעם הוט און מען איז געפארן טאורדס די מאונטענס אדער זיי פלעגן פארן אויף די איילענד אויף לאנג איילענד און אין לעבער דעי האבן זיי אנגעטון דעם געהעריגן הוט צוועלף אזייגער און צוריק געקומען רבותי ס'איז נאכנישט צוועלף אזייגער היינט און ס'איז נאכנישט דזשוליי פארט און ס'איז שוין דא א סאך אומגליקן, איינס איז א קינד האט זיך דערטראנקען אין לעק שעלדריק אין א סווימינג פול, מען האט אים אריינגעטראגן אין האספיטל אין מאנהעטן, און דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל האבן א רפואה שלימה, נאכדעם איז געווען צוויי אינגעלייט זענען געגאנגען שיפלען דא אין ברוקלין אין פראספעקט פארק, זיך איבערגעקערט די שיף, איינער איז אריינגעפאלן און ער איז דערטראנקען געווארן און דער אנדערער איז אין קריטיקעל קאנדישאן. רבותי, איך האב ענק געווארנט מען זאל נישט לאזן קינדער אליין גיין שווימען, ס'זאל זיין א לייף גארד. גייען צוויי אינגעלייט אויף א שיפל, מסתמא האבן זיי נישט געקענט די שיפל ביזנעס, ביקאוז נארמאל ווי האבן זיי זיך איבערגעקערט, איינער אפשר האט זיך געוואלט אריין לייגן עפעס א הענט אין וואסער ענד הי וואס טו העווי אן וואן סייד, ליסן יו העוו טו נאו וואט יו דואינג וויט אלל עספעקטס, ס'איז נישט גענוג אז דו קענסט ראוען די שיף, עניוועי. איך וויל בעטן דעם עולם אז מען דארף אנהייבן געהעריג צו וואטשן אויף די קינדער. יעצט, איך זאג ענק אייביג, עטס האטס הנאה, מען שלאגט זיך מיט נחום ראזענבערג און עטס געווינטס, עטס געווינטס, געווינען געווינט עטס נישט, ווייל די סעיפטי איז דא, ס'איז נאר אויף אזוינפיל, ס'דויערט נאך א שטיקל צייט ביז ס'וועט ווערן אמת'דיג ארדענונג. איז למעשה איז געווען יעצט צוויי בחורים זענען געגאנגען אין וואלד און זענען ביידע אכצן אהאלב יאר זענען געגאנגען רייכערן. איז געקומען דארטן דער משגיח, ער איז זיי נאכגעלאפן אין וואלד, ער איז געגאנגען ביידע, זיי האבן אראפגעצויגן דעם זיפער, האט דער משגיח געמוזט אוועק גיין, ווייל די מינוט דער משגיח זאגט זיי א ווארט, ס'איז דא די LBTC אין דיי געזעץ, איך ווייס וויאזוי דאס הייסט, אז מען מעג חתונה האבן א זכר מיט א זכר, קענסטו יענעם גארנישט זאגן, איך האב ענק געזאגט ס'עט קומען צו דעם, די אגודה, סאטמאר האבן גענומען שווערע געלטער פון די חזירים די פאליטישאנס, ס'איז געווען אמאל וואס די באנק איז געווען אפן זונטאג, ווייל מען האט זיי געדארפט געבן א טשעק אבער מען האט נישט געטראסט. פאר די בחירות פאר די וואלן אז די אגודה העט וועלן פאר אזא שמוציגע זאך. יעצט נארמאל העט יעדער זאגן רבונו של עולם אונז האמיר זיך נישט געקענט שלאגן מיט די רעגירונג אונז האמיר פראבירט די בעסט אבער די אגודה, סאטמאר און די אלע שקצים זיי האבן געמאכט א פאר טאלער וואס העט עטס ענטפערן? עטס האט זיך עס אריינגעברענגט כ'האב ענק געזאגט ווען א בחור גייט גיין היינט אין סאטמאר אין מקווה און ער טאטשט א צווייטן אין פאבליק און ער איז אוו עידזש מען רעדט נישט אז ער איז א מיינער. איך שלאג דאך מיך נאר פאר די מיינערס, פאר די וואס זענען אוו עידזש, העי, דו האסט אדער האסטו געלערנט חובות הלבבות און ראשית חכמה און דו ביסט א ירא שמים, אדער ווען נישט וואס קען איך דיר טוהן? איך זאג נאר קינדער זאלסטו נישט טאטשן ווייל דאס קינד איז נישט דיין פלעי טוי. סא עניוועי, האבן זיי ביידע אראפגעצויגן דעם זיפער אין וואלד. און דער משגיח איז אוועק געגאנגען, ער קען יעצט גארנישט זאגן, און דאס קען יעדער ישיבה בחור אוו עידזש טוהן מיט א צווייטן וואס ער איז אוו עידזש, פארוואס? ווייל עטס האטס געוואוט פאר דעם געזעץ, און יעצט וואס גייט עטס טוהן? דאס איז דאס ענדע פון אידישקייט אין אמעריקע, איך ווייס נישט אין וועלעכע לענדער ס'איז נאך ריסטריקטעד, איך מיין אז אין רוסלאנד ס'איז נאך ריסטריקטעד, אבער גיי פאר יעצט אויף רוסלאנד, ס'איז דא אנדערע פראבלעמען, סאו דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א וואויל לאנד, און אונז האמיר עס קאליע געמאכט. און דער איד איז געווען די מעין פיגור פון די זאך. ווען מ'האט געוואלט דורכפירן די קאסינאוס האט דער גאווערנער קאומא אפגעקאלט אהרן מיט זלמן לייב איך וויל האבן די וואוטס. ווען מ'האט געוואלט אז מ'זאל דורכפירן די געי לא האט מען גענומען אגודה מיט סאטמאר. וואט א שעים. און נאכדעם פרעגט יעדער וואס עפעס? דער אייבערשטער פיקט אויף אונז? וואס האט ער אונז אויסגעהארגעט זעקס מיליאן אידן? כ'על דיר זאגן, ס'איז דעמאלטס נישט געווען קיין אינטערנעט. איך ווייס נישט. דער נעקסטער דור וועט אונז נישט פרעגן טאמער מ'וועט אונז נאכאמאל אויסהארגענען חלילה, ווייל אויפן אינטערנעט שטייט אלעס וואס אונז האמיר געטון. דעמאלטס איז נישט געווען די אינטערנעט, ס'איז אלעס ס'איז נישט געווען אלעס אזוי פאבליק אינפארמעישאן דארט. איף די לאו אוו עוורידזש איז רייט, ענד היסטערי ריפיעטס איטסעלף, האבן אידן דעמאלטס אויכעט געטון די ביטערע זאכן, און אידן האבן אריין געברענגט היטלער'ן אויכעט. סאו אבוויעסלי אונז זעמיר זייער א שטארקער כח, אונז האמיר א. אונז זעמיר געשילדערט עם קשה עורף, ווען ווי וואנט טו פייט פאר סאמטינג וויל פייט טיל די לעסט דראפ אוו בלאד, און אויב אונז ווילמער פייטן פאר די געי רייטס, דאן פייט מיר פאר די געי רייטס. ס'איז זייער זייער מיס וואס דא איז געשעהן, ס'איז זייער מיס וויאזוי אונז פיר מיר זיך אויף, ס'איז אנבעליוועבל, און די רבנים האבן מורא צו זאגן א ווארט, די פאר געלט מאכערס, משה דוד נידערמאן מיט אגודה מיט נאך אפאר חברה וואס זיי מאכן דאס געלט, זיי לאכן זיך אויס פון די תורה און פונעם אייבערשטן חלילה כביכול, און די וועלט זינקט. דעטס איט, ס'איז פינישט. רבותי, א בחור אוו עידזש, אז דער מגיד שיעור זאגט אים טאטש נישט יענעם אפילו ווען ער טוט עס אין פאבליק. קען ער האבן סיריעס ליגעל פראבלעמס, ער ווייעלעיט א לאו, וואס אמעריקע שטאלצירט מיט דעם, ס'איז געווען דעם זונטאג, א מיליאן מענטשן האבן מארטשירט אויף פיפט עוועניו, און בראשם דער מעיאר, און יעדער האט אויסגעשריגן, אין לנו חלק בתורת משה, אין לנו חלק אין דעם לא תנאף, און ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, הגם זיי זענען גוים, אבער זיי זענען אויך מצווה אויף די אלע זאכן, אויף השחתות זענען זיי פונקט אזוי מצווה ווי א איד, ביי א גוי זרע לבטלה נאך ארגער ווי ביי א איד. אזוי ווייזט אויס אין די סוגיא אין סנהדרין, כ'האב עס נישט יעצט געלערנט, איך זאג עס נאר מיטן זכרון, ס'מיינט נישט ביי איד איז עס נישט הארב, ס'איז מורא'דיג, ער איז על כל פנים, רבותי אונז פארמיר זייער נישט גוט, די טשילדערן אין מעטשעם זיין סעיף, אויף דעם וואס איך האב זיך געשלאגן אויף דעם געמיר אונז נישט אויף, איך בין אויך אן עם קשה עורף, און. אז מען דארף ארויסקומען מיט טאמסן שמוץ העט מען ארויסקומען דערמיט פונקט ווי מען איז ארויסגעקומען מיט טשארלס היינס. ווען איך האב זיך געשלאגן מיט טשארלס היינס דאן בין איך געווען די געלעכטער אין שטאט, די פאליטישאנס, די צייטונג, יעדער האט געלאכט, איך האב גענומען א סיין פאר צוויי דאלער, איך האב געפרעגט טשארלס היינס פארוואס וואקן אלע אידישע פעדעפייעלס האט עס צוטוהן מיט געלט? און יעדער האט געלאכט, און קוק ווי ער האלט היינט, אזוי גייט טאמסן האלטן. ער קען עס שוין נישט פארעכטן, ער האט שוין געמאכט אזויפיל מיסטעיקס און אזויפיל דעמעדזש פארן סיסטעם אז דא מוז זיין אז דער איז אינוואלווד סאמטינג, און קיין וואוטס קען עס נישט זיין ווייל אונז האמיר נישט געוואוט פאר אים, די היימישער עולם האט זיך געלאכט פון, סאו סאמטינג איז אינוואלווד, און איך נעם א דיסקלעימער, איך דארף נישט ער זאל מיך נעמען אין קאורט חלילה, עניוועי, יעצט וויל איך אנהייבן דעם שיעור. כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג אויף נחום ראזענבערג דאט בלאגספאט דאט קאם, ס'גייט אויך ארום אויף טוויטער, ס ווער ס'קען אויף זיין טעלעפאן ארויפנעמען ארויסברענגען ווידיאוס קען עס זעהן. ס'דא יעצט א מעשה אין בני ברק וואס איך האלט א יעדער מוז עס זעהן, ס'איז א מעשה ווי א קריפל א קראנק קינד, ער פארט מיט אזא טשער, אזא איר ווייסט דאך זיי פארן מיט אזא קליין וועגעלע, און ער מאכט ספארטס, ער און. קומט אן לעבן א טיר פון א חדר המדרגות פון א הויז. דער מענטש איז פון אילת און ער קומט אן אין בני ברק. אזוי ווי ער קומט אן אין בני ברק ביי דעם הויז, דארפט איר זעהן ווי אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, קיינער האט נישט גערעדט קיין ווארט, דער וואז נאו ווארד עקסטשעינדזש גארנישט, נישט מער ווי עפעס א דרײַ און דרײַסיק יעריגער חזר האט ער געגעבן א קליינעם גלעט פאר דעם יונגעלע, און דער יונגעלע מיינט איך אז דאס מיינט לאוו, ער זוכט ליבשאפט, בקיצור. די אינגעלע איז צען יאר אלט און. דער מענטש עפנט די טיר פונעם הויז ווי דאס אינגעלע שפילט זיך אינדרויסן. און אזוי ווי דאס קינד האט דאך שוין געפילט אז דא איז איינער וואס האט אים ליב איז ער נאכגעגאנגען. ער געט א מאך צו די טיר פונעם הויז. פון זיין וויל טשעיר מיט דעם וואס ער גייט. ס'איז אזא בייק וויל טשעיר. ער קומט אריין אין דעם צימער. זעט מען ווי דער מענטש ציט זיך אראפ די הויזן און נעמט זיך שפילן מיט די ערווה. און דאס אינגעלע קוקט עס צו. דערווייל האט ער שוין צוגעשפארט די טיר, צוגעקלאפט, און דערווייל. גייט דער מענטש אריין אין א חדר אטום, א טונקלען צימער. ווייל ער וועט דאך נישט טון אין פאב. און ווי ווייס מיר אונז די אלע זאכן? ווייל עס איז אלץ אויף ווידעא. זעט מען ער גייט אריין אין דעם טונקלען צימער, און דאס קינד ווייסט דאך ער האט אים ליב, איז ער אים נאכגעגאנגען. אזוי ווי דאס קינד איז אים נאכגעגאנגען, איז ער געווען דארט אינעווענדיג אפאר מינוט, איך ווייס פינף זעקס מינוט, ווי לאנג דער איסור יחוד איז. די. ס'איז דא דער נחמיה וועבערמאן זאגט דאך אז איסור יחוד האבן אפאר לעצטיגע רבנים אויסגעטראפן. דאס שטייט דאך נישט אין די גמרא און די חזל. איך ווייס נישט, איך האב אמאל געלערנט אין חדר, אמאל, היינט האב איך נאך נישט צופיל צייט, האב איך געלערנט אז די שיעור איז כדי צליית ביצה, אז די איסור יחוד איז בערך אנדערטהאלב מינוט, אזויפיל וואס ס'דוירט צו פרייען אן עג, איז דער מענטש געווען אינעווענדיג, לויט ווי אונז האמיר געזען אויף די ווידיאו, אסאך מער ווי דאס. וואס ער האט געטון מיט דעם קינד, דעטס פאר יו טו פיגער אוט. און נאכדעם האט ער געגעבן א קום ארויס און די. און אינדרויסן האבן געווארט דעם קינד'ס חברים וואס האבן זיך געשפילט מיט אים. און ער האט אים געהארגעט אויף טויט. ער האט געטון די זעלבע ווי די אראבער האבן געהארגעט די דריי בחורים, צו ווי דאס קינד וואס האט זיך דערטראנקען און כ'האף ער'ט נאך זיין געזונט, צו ווי דער אינגערמאן וואס האט זיך דערטראנקען און איז טויט. העי, אויב דאס באדערט ענק נישט זאל ענק דאס אויך נישט באד. איז בקיצור, און מען קען זעהן ווי ס'איז געשעהן א שחיטה, מען האט געמארדעט א מענטש אויף א גאנץ לעבן אין לעס דען פאר מינוטס, אן א ווארט. בלי נשמע קולם בכל הארץ יצא קום. דאס קינד גייט אהיים ער איז פינישט. היז פינישט! און איך וויל דער עולם זאל עס זעהן און ווער עס האט נישט די טמא'נע כלים זאל גיין אין א לייברערי און אריין שרייבן זיך און ער זאל זעהן אויף מיין בלאג וויאזוי דאס ארבעט עטס וועט וויינען עטס וועט נישט קענען קומען צו זיך ווי סליק און ווי פלינק די חברה זענען און ווי ס'דויערט נישט מער אינגאנצן ווי אפאר מינוט שטעל דיר פאר א מיידל האט סעקס מיט א בחור און זי ווערט שוואנגער, ווי לאנג האט געדויערט די גאנצע תאווה? א מינוט? צוויי? דעטס איט, רייט? און אז זיי האבן זיך נאך דערשראקן האט עס געדויערט נאך ווייניגער. עט די ענד אוו די דעי מוז זי אנהייבן צו טראגן א בעיבי און זי מוז אנהייבן צו האבן נאכדעם א קינד, און זי האט נישט קיין טאטן פאר דעם קינד און נישט קיין מאמען, אז ס'וועט זיין א ברית מוז זי אים טראגן מל'ען, און נאכדעם אז זי וועט וועלן דאס קינד חתונה מאכן עט זי מוזן זאגן ווער ער איז, עס זאל נישט חתונה האבן מיט א ברודער פון איין טאטן. ס'איז ממש א א א נארישקייט, א א תאווה פון א א האלבע מינוט ביז א מינוט, האסט אנגעשוואנגערט א פרוי און דו האסט אראפגעברענגט א קינד, ען ער איז מעסד אפ פאר לייף, דאס ווייבל איז מעסד, דאס מיידל איז מעסד אפ פאר לייף, און דו ביסט מעסד אפ פאר לייף, ווייל דו האסט א קינד וואס דו דארפסט אדער אויסהאלטן אדער יו טורן אוועי ען איי, אדער עדאפטסט עס פאר א גוי ערגעץ, ביקאוז די עדאפ די עדאפשן יו דאנט נאו ווער איטס גאוינג טו, די זעלבע געשעט דא מיט דעם קינד, די צוויי מינוט צו די אנדערטהאלב מינוט האט אפגעהארגעט דאס קינד אויף א לעבן, ענד הע הע הע. ער גייט שלאגט זיך מיט נחום ראזנבערג. איך ווינטש די אלע, איך זאג ענק נאכאמאל, מיטן הארצן טיפן ווינטש איך ענק אלע, די אלע וואס זיי שלאגן זיך, זאלן אזויפיל נחת זעהן פון זייערע קינדער און די אייניקלעך, אזויפיל וויפיל סרולי רובינשטיין'ס טאטע זעהט פון אים, און אזויפיל וויפיל טורנהיים'ס טאטע זעהט פון טורנהיים, און אזויפיל וויפיל די אלע מאלעסטעד קינדער'ס טאטע זעהן פון זיי, פון זייערע קינדער. ס'א שעים וואס דא גייט פאר. און עטס גייט זיך נאך שלאגן? הע. מען דארף מאכן זיכער ברוך מרדכי איז אין די גאס. זייער גוט. ער וועט ארויסקומען ער וועט ווידער היל מעס אפ. מען וועט אים שוין איינזעצן היינט ווייל דער עולם האט שוין היינט נישט קיין מורא. דער עולם קערט שוין היינט נישט. ס'איז שוין א ריאליטי. עניוועי, איך וויל יעדער זאל ארויפגיין אויף מיין בלאג. NOCHEM ROSENBERG דאט בלאג BLOG SPOT דאט קאם איך זאג ענק ווען כ'האב עס ארויף געלייגט צוויי שעה האב איך נישט געקענט אויפהערן צו וויינען. דזשאסט טעיקס א סעקענד. פיקטשער איט אין יור מיינד. א קינד גייט אין די גאס שטיל קיינער זעהט נישט און ער שפילט זיך און איינער נעמט א מעסער און שטעכט אים אריין אין הארץ און דאס קינד שטארבט אפ וואלד איט הערט עווריבאדי שור ווייל מען זעהט דאס בלוט האט זיך אים אויסגעגאסן און ער איז געשטארבן ווען איך האב דעיס געזעהן האב איך געזעהן ממש דעם זעלבן פיקטשער און איך וויל יעדער זאל עס ארויף גיין זעהן. עניוועי. יעצט וויל איך סתם זאגן פאר אינטערעסאנטקייט. אין די תורה שטייט מאילת ומעציון גבר דאס איז אילת די שטאט אילת. יענץ איז מיט א ת', דאס איז מיט א ד'. ס'איז דא פיר זאכן וואס איז געשען יעצט אין די שטאט אילת, און דאס איז א אידישע שטאט, און דער אייבישטער ווייזט אונז עפעס, באט ער גיבט עס אין א קליינעם קליינעם פארמאט, און אונז פארזעהן מיר עס, און נאכדעם וועט קומען חלילה א גרויסע פארמאט. באמת, מדינת ישראל איז נישט שטערקער פון די אראבער, קיינמאל אין לעבן. נישט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען די אראבער שיסן אויף זיי אטאמישע געווער און זיי שיסן אויף די אראבער, זעמער אונז זעקס מיליאן און זיי זענען אן אנדערטהאלבן ביליאן. יעצט. ס'איז געשען יעצט א מורא'דיגע זאך. אז מ'האט געהארגעט דרײַ בחורים איז די מדינה האט געמאכט א מיטינג נעכטן ביינאכט און מ'גייט נקמה נעמען. דו פערד, דו קענסט טון וואס דו ווילסט. דו ווייסט וויפיל די אראבער האבן אנגעגרייט באמבעס אריינצושיסן? ס'איז שוין נישט די אמאליגע צייטן מ'האט אנגעמאקלט און ס'איז נישט שטיל. איז ווען זיי האבן דאס געטון האבן זיי דאס שוין לכתחילה געטון אז מען זאל פראוואוקן א מלחמה, נאר וואס אונז האבן דעם באשעפער מיט אונז, און דער אייבערשטער איז שטערקער פון אלע, דאס איז הא תינח ווען דער אייבערשטער איז מיט אונז, טאמער איז ער נישט מיט אונז זעמער אליינס, און אליינס זעמער פארלוירן, און אז מען זינדיגט איז ער נישט מיט אונז, סאו האמער אונז סיריעס סיריעס פראבלעמס, סאו עניוועי ס'איז געווען אזוי, איינס איז דער בחור וואס מען האט נעבעך געהארגעט איז פון אלעד.

בשעת ווען ער אליינס האט דארט א מלמד וואס ער איז מכשיל קינדער, דאס האט ער געוואלט באהאלטן. איז דער קרעטשינער האט אויך געוואלט באהאלטן, ער האט געהאט דעם חזר וואס ער איז געווען א מלמד אין גרינפעלד, און ער האט באצאלט פארן קינד הונדערט אלפים ער זאל מאכן א שווייג, פארשטייסט? האט דער קרעטשינער עס געוואלט באהאלטן, האט אים דער אייבישטער יעצט געזאגט ווילסט עס באהאלטן, און ווייסט ס'הייסט עבירה, דער אייבישטער זאגט דו טוסט עס בסתר און איך זאג עס אויס אפן. איז ער געגאנגען און ער האט גענומען. אין קרעטשינער בית מדרש אין אלעד איז געווען איינער שמעון עהרנפעלד וואס ער לויפט נאך נאך א מיידל שוין א לאנגע צייט ווען זי גייט דורך און וויל ער מיט איר וואוינען ער זאגט קום אריין אין שול בקיצור דער שמש האט זיך באהאלטן און מען האט אים געכאפט למעשה ער איז א חולה רוח זאגן זיי ער איז א נעבעך א ולד הטומאה פון דעם יענקי פערלמוטער פון מירון וואס ס'פירט די הכנסת אורחים וואס ער האט אים מכשיל געווען אסאך יארן און דער יענקי פערלמוטער האט געוואוינט מיט אן אשת איש לויט בוימער פאר א יאר און ס'איז שוין געווען כף אלף אדר איז שוין געווען דער גט פון דעם ווייבל נעבעך געהארגעט א משפחה סא דאס איז וואס דא גייט פאר סא געקומען דער קרעטשינער רב און דער דיין די אפגעריסענע בהמה האט אזויפיל שכל געהאט זיך ער חתונה האבן מיט האסי'ס טאכטער און ער מיינט ער איז שוין באלעבאס אויף די שטאט ער וועט זאגן ווער ס'זאל האבן ווי צו דאווענען און ווער נישט האט דיר דער אייבערשטער יעצט געוויזן גיי פארעכט דיין קרעטשינער בית מדרש הער אויף מיט דיין רבנות ווען נישט דער גביר וואס האט דיר געגעבן אפאר טאלער וואלסטו אויסגעזען ווי אַ אָפּגעריסענער. ס'איז דיר געלונגען. אַ גבֿיר האָט געגעבן אַ פּאָר טאָלער און נאָכדעם איז ער נעבעך געהרגעט געוואָרן, אויך פֿון אָווערדראָגס. די זעלבע, ווער ס'גיט, ווער ס'איז שלעכט, גיט פֿאַר שלעכטע מוסדות. שוין. דאָס איז די צווייטע. די ערשטע איז דער בחור, וואָס מע האָט געהרגעט, קומט פֿון אלעד. די צווייטע איז די קרעטשינער בית-מדרש. און יעצט אײַנגעזעצט אַ יונגערמאַן, שמעון ערנפֿעלד, האָט געוואָלט מאָלעסטן דעם מיידל. צי ער האָט שוין געטאָן, צי מיט אַנדערע ער האָט שוין געטאָן, ווייס איך נישט. שוין. די דריטע. איז דאס וואס כ'האב ענק יעצט פארציילט די ווידיאו אין בני ברק, דאס איז פון א יונגערמאן וואס ער וואוינט אין אלעד, ער קומט נאר אויף בני ברק זינדיגן ווייל דארט קען מען אים נישט, יעצט איך בין געגאנגען כ'האב ארויף געלייגט זיין נאמען פונקטליך מען זאל וויסן א ספרדישע פרענק, און איך וויל יעדער זאל עס וויסן. דער צייטונג אין מעריב איז עס געשטאנען.

ומה נעים שבת אחים שבת אחים אחים גם יחד. ער וואוינט אויף רחוב ראבד אין אלעד. מען דארף יעצט אנהייבן צו וואטשן די שטאט אלעד אויך. נע רבותי דאס אלץ נחום ראזנבערג'ס באבע מעשות דאס שטייט אבער אלעס אויף ען אר דזשי דאס מאכט נישט נחום ראזנבערג נאר ען אר דזשי דאס איז דער מעריב פון די ענגלישע ווערזשען וואס ס'גייט ארום אויף אלע אינטערנעטס. און די זעלבע איז דא ביי אונז אויכעט, מיינטס נישט אז דא איז נישט אזוי, דא שלאגט מען זיך, דא איז אסאך בעסער ווי דארט, ווייל דארט די ספרדישע די האבן נישט קיין נימוס, זיי האבן נישט קיין דרך ארץ פאר גארנישט, טאמער זיין ווייב וועט אים וועלן גט'ן ווייל ער איז א פעדאפייל קען ער זי דערווערגן אויכעט, דאס איז אזא. עמך, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, דער פערדע, כ'האב דאך געזאגט ס'איז דא פיר. סדר איז, א מענטש זאגט, פון דריי זאכן פארגעסט מען איינס. פון פיר מעג איך דאך פארגעסן צוויי, אבער ניין, כ'האב נישט פארגעסן. ס'איז דא א חזיר וואס די צייטונג שרייבט אז מען זוכט אים, ער האט מכשיל געווען קינדער גייענדיג אין בית ספר אין אלעד. יעצט טוט זיך דארט א גאנצע זאך, די עלטערן ווילן נישט שיקן די קינדער אין חדר און אין סקול, די פחד איז גרויס. פארשטייט? און ביי אונז איז מען ביזי, אה, נחום ראזנבערג האט פארלוירן, פארוואס? ווייל שניצלער האט געוואקט אן א דזשעיל, ממילא האב איך פארלוירן, דער שניצלער מוז זיין א משוגענער טעמפערד מען, איך האב שוין געזאגט אויפן האטליין פאר שלום און זיין שווער, איך בין זיכער אז זיין ווייב און די קינדער ליידן דארטן צרות יגון ואנחה, ס'קען נישט זיין אנדערש, דער מענטש מוז זיין א אנקאנטראלד טעמפערד מען, און למעשה האבן זיי אים געשיקט ער זאל גיין אויף טערעפי, ער וועט קיינמאל נישט גיין, עטס קענטס דאך די אלע זאכן. אז דרור קען גנב'נען פיילס, וואס איך האב עס איבערגעגעבן פאר די fbi, זאגן זיי ס'קען נישט זיין, רבי ראזנבערג אדער ביסטו צודרייט אדער איז עס א דזשאוק, זאג איך אים איך בין נישט צודרייט ברוך השם און ס'איז נישט קיין דזשאוק, טשעק אינטו איט. אבער ביי זיי דויערט צייט און מוזן קריגן א בודזשעט מיט פאנדינג און בלא בלא בלא. דרור וועט נאך האבן זיין מעשה. דאס איז גוט. אזוי ווי איך האב געשריגן פיר יאר טשארלס היינס וועט נאך גיין זיצן. איך האב ענק דאס געזאגט. איך איך האב טעסטעמאני ווי יוסף דוד קרויס זאגט ער איז אויף אונזער פעיראל. איך האב עס. איך איך קען דאס לאזן יעדן הערן. אז ס'קען זיין מ'וועט עס דארפן נוצן אין קאורט אוו לאו. וואס דא האט זיך אפגעטוהן? הפקר וועלט. יעצט איז דא א גרויסע פראבלעם ווייל מיסטער טאמפסאן איז געכאפט צווישן צוויי. דא האט ער אן עפריקען אמעריקען זיין'ס א ברודער וואס מ'האט אים בלינד געמאכט אויף אן אויג, און דא האט ער יאסעלע פריד האט עס געטוהן, און יאסעלע פריד איז דאך מוישע'ס גבאי וואס געלט שפילט דאך נישט קיין ראלע, סא יעצט איז די שאלה צי דאס וואס יענער איז זיין ברודער ער איז אויכעט א עפריקען אמעריקען איז גובר און מ'זאל יא איינזעצען פריד, צי ניין מ'וועט עס לאזן לויפן ווייל דער גרינער דאלער איז די שענסטע קאליר וואס איז דא. קוק וואס געשעהט זומער. ס'וואקסט איבעראל אן גראז. וואסערא קאליר? גרין. ער האט א פראבלעם. און ער האט נאך א גרעסערן פראבלעם. ווייל מ'טוט שוין מאניטערן די קעיסעס. די צייטונגען שרייבן שוין וועגן דעם. ער איז א ליגנער. זיי שרייבן ער זאגט ליגנט. און די סוף גיי. אים האט שוין איינער געטרייט ארויסצוקומען פון די פאליס די רעקארדס. פארוואס ס'גייט נישט ווייטער. איז צוריקגעקומען ס'איז אינגאנצן נישטא קיין רעקארדס. קען זיין דרור האט עס אויך גע'גנב'עט, באט איטס ביאינג מאניטערד ווערי קלאוסלי, דאס גייט זיך אויך אויסלאזן, עניוועי. איז למעשה לאמיר זיך ווייטער שלאגן אם ירצה השם, נאר איך וויל זאגן פאר עלטערן, לאזטס מיך נישט אליינס אין די בעטל פיעלד, עטס דארפטס אויך צוהעלפן, עטס דארפט די מינימום זאלט עטס לערנען מיט די קינדער, און די מינימום אז טאמער געשעהט עפעס זאלט עטס ארויסקומען. עטס דארפטס העלפ פאר די קינדער וואס עטס באקומט נישט טאמער עטס קומטס נישט ארויס די קינדער גייען חתונה האבן עטס פארקויפטס א קראנק, געדעמעדזשט קינד סיי עס איז א יונגעל סיי א מיידעל איטס גאנע קרעק אפ יעצט האט אויכעט געקרעקט אפ א פרוי נאך צוויי קינדער זי האט זיך גענומען א מעסער צום האלז זי וויל נישט לעבן כ'האב מזל דער מאן האט עס געזעהן ווען נישט וואלט זי שוין געווען טויט. שי וואס רעדי טו קאמיט סועסייד, זי האט געארבעט ערגעץ אין א אפיס אין מאנסי, און אלס מיידל האט יענער מיט איר נעבעך געטוהן כל דבר אסור, ער האט פארגעסן אז דאס איז נישט זיין ווייב דאס איז זיין ארבייטער. כ'האב געזען אמאל זייער א שיין זאך, איינער איז אריינגעקומען אין אפיס צו ארבעטן, און זייער שיין אנגעטוהן, זי האט געשמעקט פון אלע זייטן. און דער באלעבאס זאגט פיין יור הייערד, מען האט זיך אויסגעגליכן מיט די געלט, מיט די שעות, מיט אלעם. נאכדעם געבט זי אים א זאג, ליסן טו מי קערפולי, איי עם נאט א סעקס פיטשער פאר יו, ענד איי וואנט טו העוו נאטינג טו דו וויט יו, איים נאט סעלינג יו מיי באדי, איים נאט סעלינג יו מיי אודער, איים נאט סעלינג יו סעקס, איי עם סעלינג יו מיי נאלידזש ענד מיי סקולינג. און יענער האט עס געזען, האט ער געוויסט, מיט איר גייט ער נישט אנהייבן. פאר איר האט ער מורא געהאט. מ'האט יעצט ארויסגעוואוט איינער פון די סי אי או'ס פון א ביליאן דאלער קאמפעני ווייל ער האט מיט אלע מיידלעך געטשעפעט. סאו די די קאמפעני האט אים ארויסגעוואוט מ'האט אנגעהויבן לאוסוטס. אבער מיט דעם מיידל האט ער נישט געטשעפעט. פארוואס? הע זי האט אים געזאגט מכתחילה איך בין דא פאר א דיפרענט ריזען. איך דארף קאלעקטן א פעיראל טשעק צו צאלן מיין רענט און מיינע בילס. און אזוי זאל יעדע אידישע טאכטער זאגן ווען עטס גייטס צו א באלעבאס. אפגעהארגעט א מיידל, צוויי קינדער געהאט, זי האט קיינמאל נישט פארציילט. און זי האט געוואלט נעמען א מעסער צום האלז, און גראדע דער טאטע האט יא געוואוסט, ווייל מען האט געבעטן אמאל צום טאטן איינער וואס הערט אויס מיין האטליין, געזאגט, הער רב איד, דו מוזט גיין פאר העלפ. ווילסט נישט גיין צו די פאליס, אבער פאר העלפ זאלסטו גיין. זאגט ער, ניין, דו ווייסט, עס וועט זיין א פראבלעם טאמער מען וועט געוואויר ווערן, עס וועט זיין א פראבלעם מיט שידוכים. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט וויל איך זאגן א זייער א וויכטיגן מעסעדזש. איך בין נישט דער קליגסטער מענטש אין שטאט, איך וויל פרעגן יעדן טאטן וואס דו האסט א קינד אין ישיבה, וואס גייסטו טון אז א בחור עט אנטאטשן יעצט דיין בחור? ס'איז דורך די אלע געזעצן? יעצט, ס'איז דא צוויי זאכן, קודם כל מיט כח טאר מען נישט טאטשן א בחור, טאמער איינער טאטשט יענעם מיט כח קען ער אים איינזעצן, כאטשיג ער איז אוו עידזש. אבער דאס האט נישט געשעהן, ברוך מרדכי לעבאוויטש דער וועלטס חזיר דער שוויין וואס האט טויזענטער קינדער מטמא געווען האט געשריגן אין קאורט אז סרולי רובינשטיין איז גאר אריין געקומען פון קאשוי צו האבן זנות מיט אים, ער האט זיך געכאפט יענער געברויכט האבן אביסל דראגס און ברוך מרדכי האט אים געגעבן אפאר טאלער און האט אים געגעבן א סענדוויטש אין מעקדאנעלד איז אים כדאי געווען. און ער האט געוואלט אביסל דרייוון מיט די קאר האט ער געטענה'ט וועגן דעם האט ער עס געטוהן, סאו. טאמער וועט א בחור אנטאטשן אן אנדערן בחור, עט ער שרייען קאנסענט, עט שרייען יענער האט גאר מיך געוואלט, וואס עסטו שרייען עה, איך האב נישט געוואלט, איך האב געשריגן? רבותי! זעצט יעצט צאם אלע רבנים וואס זיי פרעסן און פאפן אלע יארן אויף אונזער חשבון, און פרעגט זיי די קשיא, ווי גיימיר אונז יעצט גיין אויף וועלעכן ריכטונג? ווען א בחור רירט אן דעם צווייטן, דעמאלטס וואס עסטו טון? אלרייט ווען דער מגיד שיעור צו דער נאכט רבי עט טאטשן א בחור, צו א יונגל, עט מען זיך נעמען איבער. אזוי ווי איך האב יעצט אבער געהאלפן דעם בחור פון מאנראו וואס דער חזר דער עזריאל גליקס אן אייניקל פרענקל האט אים מטמא געווען. אלרייט מען וועט עס טון. עס איז אריין געקומען דא אינמיטן דער פאליס אפיסער און ער האט נישט געוואוסט אז אונז האבן שוין לאנג געהאט ווער עס האט געקוקט אויפן קעיס פאר אונז זעמיר ארויס געפארן. ער געגאנגען ווייטער האט זיך געמאכט תם'יש ער זאגט הייסט די קעיס איז זיין ער ער ער. עס איז טאקע דיין, דו דו האסט געטון וואס מען טאר נישט ליגלי און וואטש וואס דו וועסט באצאלן יעצט פאר דעם. דו האסט געזאגט אז ס'איז נאר געווען א מיסדעמינער, ס'איז נאר געווען אהער, ס'איז געווען אהין, ווייל דו האסט געמיינט ס'איז נאך די אלטע דזשאוקס. עניוועי, איז למעשה איז פארסיבל טאטשינג טאר מען היינט אויך נישט, אבער וואס עסטו טון יענער עט שרייען ס'איז געווען קאנסענט. יעצט וואס דארף טאקע א מגיד שיעור און א משגיח טון אין א ישיבה? איז באמת איך זעה נישט קיין אויסוועג, איך זעה נאר אז יעדער טאטע זאל אריינלייגן. ירא שמים אין זיין זון, און דאס וואס איך זאג שוין אזויפיל יארן אויפן האטליין, יו העוו טו טיטש יור טשילדרען, יו העוו טו טיטש דעם וואט סעקס איז, און וואס דער אייבערשטער לאזט נישט, און וואס מען טאר נישט על פי תורה, און נאכדעם זאל ער זיין שטארק ביי זיך, און לערנען מיט אים אביסל ירא שמים, מיט חובת הלבבות און ראשית חכמה. סאו איך האב יעצט א קשיא צו די אלע וואס האבן זיך געשלאגן, דער רויער, אפרים שטיין, דער דער בארא פארקער, בן ציון באבעווער, די אלע וואס האבן נישט געוואלט קומען פארט, די אלע וואס האבן באהאלטן, און משה אבי אבות המוסרים, מיט אלע שקצים ארום און ארום, דער קליין, מיט דעם פריד, מיט די אלע, עטס האט זיך געשלאגן, יעצט האט עטס א פראבלעם, וואס גייט עטס טון מיט דעם פראבלעם? עטס האט אריינגעברענגט דעם געלא, און וואס גייסטו טון? ער וועט זאגן אז ס'איז געווען מיט כח, יענער וועט זאגן ס'איז געווען קאנסענט, וויאזוי וועסטו עס פראוון? ס'איז הי סעד שי סעד, דאס געשעט אין קאורט יעדן טאג, ער האט געזאגט זי האט געזאגט, און מען לאכט פון ביידע, און מען וועט ענק ארויסווארפן פון קאורט, סא וואס גייט עטס יעצט טון? רבנים הא? ס'איז געווען גוט כאפן אפאר טאלער פון די על בי דזשי טי לאו יא וואר? ס'איז געמאכט א לעבן הא? יעצט וואס גייסטו טוהן? ברוך מרדכי וועט ארויס קומען פון תפיסה א יאר ארום און ער וועט גיין טאטשען דיינס אן אייניקל און וואס וועסטו דעמאלטס טוהן? וועסט זאגן מען טאר נישט, די תורה לאט נישט, דער רבונו של עולם לאט נישט. האסט אבער פארגעסן די יו עס גאווערמענט לאזט יא, און ס'איז אזוי שטארק די לאו אז דו קענסט שוין אים גארנישט טוהן אויך נישט, ווען דו גייסט דיך שלאגן מיט די לאו, דו ווילסט נישט מאכן קיין קעיק פאר די מענטשן צו א וועדינג, ביסט אויף צרות? ס'וועט באלד קומען צוויי ארטיסטן זיי וועלן אריין קומען דא אין דעם פייגא, די האל פייגא, און זיי זאגן אונז וויל מען מאכן חתונה מען טאר נישט אפזאגן קיינעם, וואס וועסטו דעמאלטס טוהן? אז עטס עטס האט ענק גוט געבעט אוי גייט עטס גוט שלאפן, וואוואוואוואוואוואוואוואוואו, און איך זאג פארן עולם. ניו יארק איז זייער א מיעסע שטאט, ס'איז דא א סטעיט וואס ס'איז נישט דורך, ס'איז דא ווי מען לאט עס נישט דורך גיין, און עווענטשעלי וועט מען מוזן אוועק לויפן. אזוי ווי די רמב"ם זאגט מען דארף גיין אין די מדבריות. יעצט עס קען זיין אין די ישיבה איז אנדערש די law, איך ווייס נישט פונקטליך, איך קען נישט די אלע געזעצן ס'אינטערעסירט מיך נישט. ס'קען זיין ס'איז אנדערש ווייל אויב מען קומט לערנען קען מען אפשר יא זאגן מען זאל נישט טאטשן איינער דעם אנדערן, באט איך גלייב. נישט. איך ווייס נישט. איך האלט אז יעדער טאטע וואס האט א זון אין א ישיבה און א טאכטער אין א מיידל סקול זאל מאכן זיכער אז זיי קענען די לאוס ביקאוס עווענטשעלי איט קאוד היט האום. יעצט איך געדענק ס'איז געווען איינע חיה לייפער איך פלעג זי רופן חי לייפליין זי האט מטמא געווען פֿופֿצן מיידלעך זי האט ארויסגענומען פון אסאך די בתולה מיט די פינגער אזא חזיר'טע נישט דא איר גלייכן. זי איז געווען באהאלטן אפאר יאר. זי איז פערציג יאר אלט, זי האט אכט קינדער, זי האט זיך נישט געקענט מער באהאלטן, מען ווייסט שוין ווי זי איז, עטס ווייסט ווי זי וואוינט? זי וואוינט אין ארץ ישראל, דארט ווי זי האט געוואוינט ביז יעצט, זי האט זיך שוין צוריק אנגעטון דעם פרומען שייטל, שוין, זי איז שוין אקעי, זי וואוינט אין עמנואל אין עמנואל, און שטעל דיר פאר, מען האט מיר געזאגט אז זי טראגט קינדער אין שול, זי ברענגט קינדער אין שול, יונגלעך מיט מיידלעך. כ'מיין אז זי איז אזא סעקס פריק אז זי קען טאטשן פֿופֿצן מיידלעך וואס זי האט באקומען א וועידזש פון הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער, אה מוז זי זיין טאטאל משוגע סאו זי קען וואוינען מיט א יונגען בחור אויכעט. נאר וואס? העהע נחום ראזנבערג האט פארלוירן. כ'האב ענק געזאגט, איך האב קיינמאל נישט פארלוירן און איך קען נישט פארלירן. אז כ'האב געזאגט דעם דבר השם האב איך געטון מיין תפקיד. צו ס'האט זיך יוטילייזט צו נישט, איט דאזענט מין עניטינג. און למעשה האט זיך עס ברוך השם יוטעלייזט אויכעט, ווייל די אלע מעשות זענען אייביג געווען, נאר ס'איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען, און היינט האט קיינער נישט קיין מורא מער, מ'קומט ארויס, און דער עולם וועט וועלן ס'זאל זיין גוט, און מ'וועט מוזן לערנען די קינדער וועגן סעקשועל אביוז מיט די אלע זאכן, און ס'עט ענק גארנישט העלפן. עניוועי, יעצט עמער גיין ווייטער צו נאך וויכטיגע זאכן. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין א נקודה, כ'האב פריער מסביר געווען ווען א בחור וויל טשעפען היינט א צווייטן בחור, קען די צוויי בחורים אזוי גוט צופיקסן דעם ראש ישיבה אז ס'איז א שרעק. נו אויב אזוי שטעלט זיך דאך אפ די גאנצע זאך, זענען מיר דאך אויף גרויסע צרות. נו וואס עט מען דא טון? די תירוץ איז אבער פשוט, אונז זעמיר אידן, אונז האמיר מקבל געווען די תורה, און אונזער שפראך איז קיינמאל נישט געווען כ'וועל דיך איינזעצן אין דזשעיל, אונזער שפראך איז געווען אז אונז טוהן מיר דעם רצון פונעם אייבערשטן, אונז זעמיר אידן. דאס וואלט אלעס גוט געווען ווען די ראש ישיבה און די אגודה מיט סאטמאר האבן נישט גענומען געלט פאר די BTMC די געזעץ פון די חזיריי. טאמער אבער האט עטץ אנגעהויבן צו נעמען געלט פאר די חזיריי, קענט עטץ דאך נישט מסביר זיין יעצט דעם בחור אז די הייליגע תורה לאזט נישט אז מ'זאל טאטשן א צווייטן צו מ'זאל טוהן משכב זכר, ווייל דער בחור העט דיר זאגן וועיט ע מינוט. וואס איז געווען ווען דו האסט באקומען געלט פאר דעם אלעם? כ'געב קרעדיט פאר דעם ר' מאטעלע'ן איין גוטע זאך וואס ער האט געטון, מ'האט אים געזאגט אז מ'געט פאווערטי טשעקס, דעמאלטס אין די זיבעציגערע יארן, האט ער געפרעגט וויאזוי זעהט עס אויס, זאגט ער אז בחורים גייען אראפ אין אן אפיס און מ'סיינט דארט אריין אז מ'האט געארבעט צו כדומה, האט מען האט ער געפרעגט און ווער איז דארטן די מזכירה, די קלערק וואס נעמט אויף דעם בחור, זאגט מען פרוי. זאגט ער פאר דעם, ס'איז געווען דעמאלטס גאטליב, ער האט געפירט דעם, וואס זאגט ער אזוי, ווי קען איך קומען שבת און זאגן פארן בחור, זאלסט זיין ערליך, זאלסט האבן שמירת עיניים, זאלסט נישט טון פגם הברית, העט ער מיר זאגן זונטאג, רעבע, פרייטאג האסטו דאך מיך געשיקט איך זאל אויפפיקן א טשעק פון א גוי'טע, זי איז אויך געזעסן זייער אויסגעלאסן, און ער האט נישט גענומען דעמאלטס אסאך געלט, איך געב אים קרעדיט, ווען ס'. יו גיוו קרעדיט ווען קרעדיט איז דיו. דער זעלבע דא אויכעט, דער בחור עט שרייען יעצט צום רב צום ראש ישיבה אה מען טאר נישט טאטשן א צווייטן בחור, אה אונז זעמער אוו עידזש אונז זעמער אכצן פלאס, די גאווערמענט לאט עס, וועט ער צוריק שרייען וואס גאווערמענט אונז זעמער דאך אידן מיט די תורה, עט ער צוריק שרייען אה אונז האבן בכלל נישט געוויסט דאס, כ'האב געוויסט אז ווען ס'איז געקומען צו נעמען די געלטער פאר די אלע זנות. פאר די אלע שמיציגע חוקי תועבה זענט עטס געווען די ערשטע וואס עטס האטס גענומען, דעמטס האט עטס ענק נישט גערעכנט אז ס'איז דא א תורה און א באשעפער, און דעם חילול השם קען ענק דער אייבערשטער נישט מוחל זיין, האטס עטס אזוי אראפגעברענגט דעם אייבערשטן מיט זיין הייליגע תורה אז ס'איז אנבעליוועבל. און יעצט האב איך געוואלט זאגן, איך האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג דעם פיקטשער ווי מען טאטשט א קריפל, איז אריינגעקומען פון ארץ ישראל, פון די הויעכע מיניסטערס דארטן, איך ווייס פונקטליך וויאזוי זיי הייסן, און זיי זאגן אז די ווידיאו גייען זיי יעצט שפילן אין גאנץ ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז א ווידיאו ווי א מענטש שלעפט אריין א קריפל אין א חדר אטום, געוויסע מענטשן שרייבן אויף א טעקסט צו מיר, ראביי ראזענבערג, דאס איז ערגער ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש, ס'איז עפעס מיט א קריפל, א יונגעלע וואס פארט נעבעך מיט א בייק, ער קען קוים וואקן, אה, דאס האט געהיט היסטערי, דאס וועט זיין דיונים יעצט אין כנסת, די ארץ ישראל'דיגע וועקן זיך אויף אסאך פאר די אמעריקאנער, באט עניוועי, ס'גייט ווייטער. די מלחמה האלט אן. כ'האב נאך געוואלט זאגן וועגן די ווידיאו, אז מען קוקט דערויף, וויפיל מאל איך קוק דערויף איז עס ממש הארצרייסעניש, מען דארף זיך פון דעם לערנען נאך און נאך און נאך און נאך, כ'האב ענק געזאגט, קטנם עבה ממתני, מיין קליינער פינגער איז גרעסער פון מיין טאטנס לענד, זיין גאנצן גוף, אזוי האט רחבעם געזאגט פאר די אידן וואס האבן געזאגט אונז וויל מיר נישט האבן אזא שווערן עול ווי שלמה המלך האט געגעבן, איך וויל ענק זאגן רבותי, יעדן פעדאפייל'ס קליינע פינגער איז שטערקער פון אונזער גאנצן חכמה, אונז עט מיר קיינמאל נישט אויספיגערן די חזירים, די זענען אזוי קלוג, אבער פון יעדע מעשה מוז מען זיך עפעס אויסלערנען, וויל איך נאך א קליינערקייט מעורר זיין, איך זאג אייביג אז מען דארף זאגן פאר די קינדער אז זיי זאלן נישט לאזן מען זאל זיי גלעטן מיט די פייעס, ווייל ס'הייבט זיך אן ביי די פייעס ס'לאזט זיך אויס אונטן ביי די ערוה, וירא בלק. בא לאק געקומען מיט שיינע בא לאק ער געקומען מיט שיינע געלאקערטע פייעלעך איז א סימן בן ציפור דאס איז יענץ פויגל אזוי זאגט די וועלט נאך פון ר' מאיר'ל פרעמישלאנער איך זאג וירא ער געזעהן בא לאק טאטשט אים די געלאקערטע פייעלעך איז א סימן בן ציפור ער האלט אים א טאטשן אונטן אויכעט איטס דזשאסט ס'עט נעמען צייט ביז ס'עט אנקומען דארט און דעיס איז זייער וויכטיג איך זאג מיר אייביג אז מ'זאל נישט לאזן די קינדער זאלן זיך. אריינזעצן אין קיינעמס שויס און זיי זאלן נישט לאזן אז מען זאל זיי טאטשן און גלעטן און טאטשן די פייעס. יעצט וויל איך נאכאמאל זאגן, מען דארף אויך אנזאגן די קינדער אז קיינער טאר זיי נישט געבן א גלעט, און מען דארף זיי אנזאגן אז קיינער טאר זיי נישט געבן קיין לאליפאפס און קיין קענדיס, און מען דארף זיי אויסלערנען אז טאמער געט מען לאליפאפס אדער קענדיס דערס א פורפעס פאר איט, קיינער איין, קיינער גייט נישט ארויסגעבן זיין געלט אומזינסט. און בקיצור ער וויל פאר דעם א עפעס צוריק, און נאכדעם זאלסטו קיינמאל נישט אריין גיין מיט יענעם אין א צימער, ער האט אים אריינגענומען אין א פאבליק האוזינג, קיינער נישט דא, מען דארף אנהייבן מער צו לערנען די קינדער וועגן סעיפטי, זאכן וואס אין דעם בוק וואס איז געדרוקט אויף אידיש אויף ענגליש און אויף היברו שטייט נאך נישט, ווייל אפילו די סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס זענען נישט גענוג אפ טו דעיט וואסערע חזירים ס'איז דא. און וויאזוי קלוג די חזירים ארבעטן. דארפסט אנזאגן דיין קינד אפילו פון צוויי יאר, פון דריי יאר, אז איינער גלעט דיך, איינער לייגט זיין הענט אויף דיר, נישט ביים אות ברית קודש, נאר אין פנים, א גלעט, א קיש, ביסט אזוי שיין, אזוי לאוועלי, איך קען דיין מאמען, איך בין דיין פעטער, אדער קום אריין דא אין דעם צימער, זיי זאגן אפילו נישט, מ'זעט אויף די ווידעא, ער זאגט אפילו נישט, ער געט אים נאר א גלעט. און דאס קינד איז געגאנגען טון מיט אים וואס ער האט נישט געטארט ווען ער האט אים אריינגעשלעפט אינעם צימער האט ער גארנישט געטון מער. געהאלטן אפן די טיר און ער האט געהאט איי קאנטעקט מיטן קינד, ער האט געקוקט אויפן קינד כאילו איי לאוו יו, און די קינד האט געזען ווי איינער האט אזא שטארקע איי קאנטעקט אויף אים איז ער אים נאכגעגאנגען, אינעווענדיג זעט מען אויף די ווידיאו ווי ער געט אים א. ער נעמט ארויס זיין ערווה קודם, נאכדעם געט ער דאס קינד א גלעט, און נאכדעם נעמט ער אים אריין אין א טונקלען צימער וואס דארטן דא זעט מען שוין נישט וואס מען טוט, ווייל אין חדר אונטן איז נאכנישט געווען ווידעא. סאו דו מוזט אויסלערנען דיין קינד עט די יאנג עידזש. עטס דעי קינד איז נעבעך הענדיקעפט, אבער ער איז נישט מענטלי הענדיקעפט, ער איז נאר ער קען נישט וואקן געהעריג, ענד דעי זענען זייער וואלנערעבל, סאו דו מוזט אנהייבן צו לערנען יעדן קינד. און עספעשעלי ווען איז הענדיקעפט און עספעשעלי ווען סאיז א בראוקען פעמילי דארף מען אנהייבן צו לערנען יעדן קינד זייער קלאר גיי קיינמאל נישט מיט א סטרעינדזשער טארסט נישט גיין אפילו מיט דיין אייגענעם פעטער מיטן שוואגער אויך נישט גיי קיינמאל נישט אריין אין א פלאץ ווי סאיז נישט דא נאך מענטשן און ווי סאיז נישט ליכטיג. און מאך זיכער אז דו געסט דעם חינוך פאר דיין קינד, ס'איז אנבעליוועבל, איך בעט נאכאמאל יעדן איינעם, ס'האט שוין געהיט היסטערי ביז ארץ ישראל אין כנסת גייט מען שוין וואטשן דעם ווידיאו, רבותי טיטש יור טשילדרען, מאך זיכער אז דו זעסט די ווידיאו, ווייל צייטונג שרייבערס האבן עס געזען, זיי האבן מיר געשיקט מעסעדזשעס. אז ס'איז ממש הארט ברעיקינג. סאו וואטש עס, און אז דו האסט נישט די טמא'נע כלי, גיי אין די לייברערי און מאך זיכער אז דו גייסט צו צו אזא מאשין, מען קען דינגען אויף א האלבע שעה אן א געלט, און דו גייסט ארויף אויף מיין בלאג און דו זעסט עס. און ווער ס'קען נישט צוקומען צו די טמא'נע כלי, מעגט מיר טראסטן, מעגט זיין רואיג, אז מ'האמיר נאכנישט גענוג געלערנט די קינדער, ווייל דעי חזירים זענען אסאך קלוגער פון אונז. און דעי פאר דער תאווה דעי וואוד דו עניטינג סאו מוז מען אנהייבן צו לערנען די קינדער זאלסט קיינמאל נישט גיין אין קיין טונקלע צימער מיט קיינעם זאלסט קיינמאל נישט גיין אין א הויז צו אין א פלאץ ווי דו קענסט נישט דאס פלאץ און דו קענסט נישט די מענטש אפילו דו קענסט יא די מענטש דאונט געט אינוואלווד קאז עט די ענד אוו די דעי העט ארויסקומען א רעיפ פון דעם. יעצט אין דעי אלע יעדן הויז איז דא ס'הייסט חדר המדרגות ס'דא. מען גייט ארויף די סטעפס און אין די זייט איז דארט דא א צימער וואס דארט האלט מען קערידזשעס, ס'איז אמאל געווען פאר א טאמער איז דא א מלחמה, מען איז זיך דארט צוזאם געקומען, מען האט געסיעלט דעם רום, די אלע זאכן זענען היינט ליידיג, מען פאקט אן פעקלעך מיט אלעם, און דאס איז דא אין ארץ ישראל, אין אמעריקע איז אויך דא, די אלע נייע בילדינגס האבן חדר המדרגות, זיי האבן ווי מען גייט ארויף די סטעפס און אין די זייט איז דא א צימער, רבותי דארטן כאפט מען אריין קינדער. היינט טוט עס א פאנקשען אז מען זאל קענען מטמא זיין קינדער, דארט מוז אויך זיין א ווידעא, אין דעם צימער מוז זיין ווייל מען זאל קענען זען אלעס וואס ווערט געטוהן, ווען ס'דא געווען דער רעיפ אין בני ברק וואס מ'האט אריינגעשלעפט דארט א קינד אינעם צימער זעט מען נישט וואס זיי טוען, אונז ווייסט מען נאר אז קיין חומש רש האט ער נישט געלערנט מיט דעם יונגעל דארט, סאו רבותי ס'זאל זיין סעיף, אין מאנרא די משוגעים זיי געווען איינער האט געלייגט אין די אלע. באהאלטענע האלס, האט ער געלייגט א ווידיאו מ'האט אים גערופן צו דין תורה און בית דין האט געזאגט ניין ס'שטערט די פרייוועסי. קיצור, דער אינגערמאן האט מיך געפרעגט וואס צו טוהן, זאג איך ליסען, אויב די חינוך פון דיינע קינדער איז ביי דיר וויכטיג, פארקויף די דירה און קויף ערגעץ אנדערש, דארט ווי מ'וועט דיך לאזן לייגן ווידיאו. און די אינטערעסאנטע זאך איז געווען אז אין בני ברק, די מענטשן האבן מורא געהאט צו שיקן די קינדער אין חדר, אנשטאט צו זיצן און ליינען קריאת שמע, אוואדע מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן, אבער אנשטאט צו זיצן ליינען קריאת שמע און זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אז דער אייבערשטער וועט העלפן, האבן זיי געזאגט ניין, זיי הערן נחום ראזענבערג און זיי ווייסן אז אויב מען טוט נישט אליין העלפט נישט דער אייבערשטער אויך נישט. איז למעשה זענען זיי צאמגעקומען הונדערטער וואלענטירס מיט די פאליס און מען האט אים געכאפט איינסע צווייע ביינאכט און מען האט אים איינגעזעצט.
יעצט דאס מיינט נישט אז מען זאל ווערן ווידזשילאנטיס נאר מיט די רעגירונג ארבעטן. יעצט הער איך מען האט געכאפט א אראביש קינד און מען האט אים אויך געהארגעט, די כך חברה, דאס איז דער דער גרויסער גנב, דער ווי הייסט ער דא ביי אונז דוב הייקינד, דאס איז זיינע חברה, האט אפגע'גנב'עט פון די קינדער מיליאנען, פון דעם וואס מען האט געגעבן אז מען זאל פראטעקטן טשילדרען, און ער האט עס געגעבן פאר איינער משה בעק, און זומער. אפאר טעג ארום נאך די חגאות האמער אונז א מיטינג מיט קאומאו, יא מיט קאומאו יא, און אונז וויל מיר וויסן וואס ער האט געטוהן מיטן געלט, טאמער האט ער נישט גענוג צרות יעצט פאר וואס ער האט גע'גנב'עט געלט גייט ער האבן נאך צרות, עניוועי מיינט נישט מ'זאל חלילה הארגענען אליינס, זיי האבן געכאפט אן אראביש קינד און געהארגעט, יעצט גייט זיך אנהייבן אן אינטיפאדע, און כ'האב ענק אייביג געזאגט ס'איז דא אנדערטהאלבן ביליאן אראבער קעגן זעקס מיליאן אידן אין ארץ ישראל, און ס'איז דא נאך. בערך זעקס מיליאן איבער די גאנצע וועלט, און מען דארף וויסן, מען דארף אינאיינעם ארבעטן אויסצוראטן דעם דעם זנות, ביז יעצט האט מען דאך עס אינאיינעם געטוהן ליידער, ס'איז אנבעליוועבל א חילוק צווישן בני ברק און ווילימסבורג למשל, אין ווילימסבורג איז דא איין מענטש וואס אים מוז מען אראפברענגען, נחום ראזענבערג, איי דיינע קינדער זענען אין דזשעפערדי, וועל הו קעירס, איך ווייס נישט וויאזוי אונז זעמיר געווארן אזאלעכע פארדרייטע מענטשן. איך האלט אז דאס האט געהאט צו טון מיטן חינוך. איז געקומען אריין אלי' דוד טירנאוער מיט נאך שקצים, מען האט מסביר געווען אז דער קלאצנבורגער איז גאר א גלח, און זיי מסביר געווען אז דער ליבאוויטשער רבי האט פארפאפן זמן קריאת שמע און תפילה, כאטשיג יעדער ווייסט אז דער מענטש האט געשלאפן צוויי שעה א נאכט, און ער איז געווען פון די גרעסטע עוסקים בצרכי ציבור פאר אידישקייט. על כל פנים. האט מען געזאגט אז ער האט פארפאפן זמן קרישמע תפילה, ער האט זיך געשעמט אריינקומען אין שול, ס'איז געווען נישט געוואלט אנצינדן די לייט ביי זיך אין צימער, האט ער שנעל געכאפט אפאר הויזן און האט עס אנגעטון, האט ער אנגעטון דאנגערי הויזן, האט אבער נישט געוויסט זיכער צו ס'איז זיינס צו די רעבעצענס, איז במילא האט ער געקלערט ער וועט אריינלייגן די הענט אין די טאש, האט ער געטראפן אז ס'איז דארטן דא ציגרעטלעך, האט ער געוויסט ס'איז די רעבעצענס ווייל ער האט נישט גערייכערט. דאס האט מען אונז אויסגעלערנט, מען האט אונז אזוי ברעינוואשד, מען האט אונז געטון א גרעסערן פארברעך וויפיל די חברה וואס זיי האבן מאלעסטעד די קינדער, ווייל מען האט מאלעסטעד די ברעין, מען האט אונז געלערנט אזויפיל ליגנט מיט אזויפיל שקר און ממש על לא דבר, וואס האבן מיר געהאט דערפון? ווי זענען זיי אנגעקומען דערמיט? ווי זענען מיר אונז אנגעקומען דערמיט? דאס איז געווען דער סיסטעם. סא אונזער סיסטעם איז אויכעט מען זאל צוריק שטעלן ברוך מרדכי'ן אין די גאס מען זאל צוריק שטעלן אלע חזירים אין די גאס די פאוערפול פעמילי אשכנזי וואס דער זיידע האט געפארקויפט בראס און גירדלס פאר פרויען אין ירושלים איז געווארן נאך די מעלבורנער רב און זיינע אייניקלעך קענען זיך אויפשטעלן אין קאורט זאגן א ליגן האט זיך נישט אויסגעלערנט גארנישט אונז האט מען אויסגעלערנט אזוי צו צודרייט אז מען זאל אונז צוריק ריוויינדן און שטעלן אן די רייט טרעק העט נעמען זייער א לאנגע צייט סא די בני ברק'ער זענען שוין אפ טו דעיט זיי ווייסן שוין זיך צוזאמגענומען יעדער אלל אוט וואר, און מ'איז געגאנגען און מ'האט געזוכט דעם פארברעכער און מ'האט אים געטראפן און איינגעזעצט, אה מ'טאר נישט מסירה, חיים יעקב, נעקסטע וואך גייט קומען ברוך מרדכי'ס קעיס, חיים יעקב וועט קומען נישט דעם רעבינ'ס דרך, מוישעלע גליק'ס ברודער וועט קומען דארטן, מוישעלע גליק דער וועלט'ס גנב וואס גע'גנב'עט געלט פון אלמנות און יתומים, ער וועט מאכן א בית דין ווי מ'זאל גיין, פארשטייסט א מעשה? און. און מ'וועט קומען דארטן, יענקעלע גליק וועט זאגן, די רעבע איינזעצן איינזעצן וואס איינזעצן ווען איינזעצן, די רעבע האט געהאלטן מען מעג שטופן אין קינדער מען מעג מכשיל זיין קינדער מיט מיידלעך מאנס זיין, פארקויפטס נישט דעם רעבן ווי די די דזשיהאדס פארקויפן זייער קוראן, מ'זאל הארגענען די רעבע געווען א נארמאלער מענטש מיט ביידע פיס אויף די וועלט, עניוועי. מ'וועט אזויפיל שכל אריינפאמפן אז משך די יארן העט עס כאפן, איך זעה למשל די יוגנט, די חברה פון דרייסיג און יונגער, מיט די האב איך נישט קיין פראבלעם, די זענען מיינע פרענדס, די זאגן איך בין גערעכט, יעדער קומט זאגן מען האט אים אויך מאלעסטעד, די זענען בכלל נישט אונזער פראבלעם ברוך השם, אונז האמיר נאר די וואס זענען נאך פון די אלטע, די אולד טיימערס, די וואס האבן נאך געמיינט אז טאמער מען וועט עוקר זיין די רעבעצן און זיי טא פון קרית יואל און זיי טא מאניו גייט אין אושען פארקוועי, דעמאלטס וועט דער סיגעטער'ס נערוון אויפהערן צו שפילן. דעם האט דאך די נערוון געשפילט אויף יעדן, אויף נחמן בראך, אויף וועם דו ווילסט האט ער אים געשפילט די נערוון, א געהעריגער משוגענער וואס ער איז געווען א האלאקאוסט סורווייווער, ער באלאנגט אין א משוגעים הויז, און ער האט געפירט אן עדה, ער האט געהאט הויעך בלאד פרעשור מיט אלעם, ער איז געווען זייער א פיינער מענטש גראדע, נאר ווען ער האט געהאט זיינע צייטן, אזוי ווי א פרוי האט א וסת, ווערט זי אינגאנצן צעדרייט, ער איז צעדרייט געווארן ווען ער האט געזען איינער וואס האט זיך אים געדאכט אז ער האט אמאל געזאגט האלאו פאר די רעבעצן.
יעצט, דער חיים יעקב איז דאך א זנאי.
אה, ער איז געגאנגען אין בתי זונות, ער מיט זיין חבר גאלד, די גאנצע חברה וואס זענען געקומען בעקן ברוך מרדכי'ן, זיי האבן א היסטערי וואס אונז ווייסן נישט. יעצט ווען זיי ווילן ליגנט זאגן, איז נישט די פשט זיי ווילן ליגנט זאגן אז ס'איז נישט אמת, ווייל זיי ווייסן דאך ס'איז יא אמת, זיי ווילן עס נאר דערשטיקן ס'זאל נישט ארויסקומען. אבער די יונגע דור היינט, די יאנגסטערס, פראם טוירטי ענד לעס, זיי פילן זייער אינטימידעיטעד, מ'האט זיי. מאלעסטעט פאר גארנישט ענד דעיר ווילינג טו טאלק אבאוט איט. ענד עז טיים גאוס ביי עט זיין טשעינדזשעס. די ווארט איז נישט אז מען מוז יעדן איינזעצן, די ווארט איז אז יעדער זאל זיך פראטעקטן און קינדער זאלן נישט זיין פרי פאר אלל, ווייל אפילו אין די בעסט אוו טיימס ווען טשארלס היינס האט איינגעזעצט האט ער אויך נאר איינגעזעצט איינע פון צען. די רעסט האט הענע ווייט געזאגט גא האום מאך א שווייג איך ווייס איך האב איר געשיקט מענטשן און טאמסן עפענט די טיר פאר יעדן און ער לאט יעדן ארויס אבער אונז מיר דאס אויך איבערלעבן איך געדענק ווען אבאמא איז אריין קומען ער איז געווארן פרעזידענט מען האט געוויסט ער האט נישט קיין אינטערן פאליסי און ער האט נישט קיין אווערסיס פאליסי די וועלט האט געזאגט וואס עט דא זיין ארץ ישראל האט מורא געהאט ווייל זי ווייסט נאך נישט ווי ער איז געבוירן געווארן און ער האט א נאמען האסאן און ער איז פרא עראב, האט דער עולם געזאגט וועיט מען וועט עס דורך שטופן, מען האט געמיינט נאך פיר יאר ער וועט נישט געווינען אבער אזוי ווי ער האט אנגעהויבן אז גאנץ אמעריקע זאל ווערן געי האט אים יעדער געוואוט, נאו פראבלעם, דאס איז וואס מען זוכט, האט מען אויסגעהאלטן נאך פיר יאר, יעצט. צו די ענדע פון די צוויי יאר הייבט זיך שוין אן וואסערע א פארברעכער ער איז, מ'האט געזאגט ליגנט אין באנגאזי, מ'האט דא געזאגט ליגנט דארט געזאגט ליגנט, ס'איז ארויסגעקומען יעצט א בוק מיט עפעס כ'ווייס נישט וויפיל קרימינאלישע זאכן ער האט געטוהן, וואס פאר יעדן קרימינאלישן זאך קען מען אים דארטן איינזעצן אויף יארן, נאר וואס צו ער וועט גיין אין דזשעיל צו ער וועט ווערן אויס, דעטס יו נאו. וועלכס עט קומען פריער ווייסט מען אונז נישט, אבער מ'האט געלעבט מיט. מ'וועט לעבן מיט טאמפסאן אויכעט אזוי ווי מ'האט געלעבט מיט טשארלס היינס, ענד עט די ענד אוו די דעי עט ער באצאלן די ביל אזוי ווי טשארלס היינס באצאלט, דעיס גייט נישט זיין מער. אבער אונז פארלאמען זיך נישט אויף די גאווערמענט, אונז דארף מיר אליינס טוהן צו פראטעקטן אונזערע קינדער, אוודאי שלאגן און הרג'ענען טאר מען נישט, אבער אויסלערנען די קינדער און מאכן זיכער אז אין דיין הויז און איבעראל ווי ס'איז דא א חדר מדרגות, ווי מען רופט עס, אין אזא חדר אטום וואס איז געמאכט אז נאר טאמער מען פלאצט באמבעס וואס מען נוצט נישט, אלל אוו דעט העז טו בי סעיף מיט סעיף און סאונד וויט די קעמרעס. יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת כל טוב.